א גוטן ערב שבת קודש, פרשת מטות און מסעי. כ'האב געלערנט אמאל אין סאטמארע ישיבה, איז געווען דער ר' משה יוזעפאוויטש, איז געווען מיין מגיד שיעור, און ער האט געארבעט אריין אין קעמפ, מ'איז געווען אין וואלד, מ'האט אריין געארבעט אין א תוס' אין בבא בתרא, און דער עולם איז איינגעשלאפן, ס'איז געווען אזא זיסער ווינטל, מ'קען אזוי גוט שלאפן אז ס'איז געווען ממש אנבעליוועבל. בקיצור, און ר' משה קוקט אויף מיר און איך קוק אויף אים, זאג איך, איר ווייסט ר' משה, די וואך אין סדר שטייט וידבר משה אל ראשי המטות, משה יוזפאוויטש רעדט דא צו די ביימער, צו די שטעקענעס. עניוועי, דעמאלטס האט זיך דער עולם אויפגעוועקט. אזוי ווי ביי רבי עקיבא ווען ס'יעדער איז איינגעשלאפן, האט ער זיך געוואלט אויפוועקן, האט ער געזאגט מיטן מה ראתה אז אסתר המלכה האט געקעניגט אויף הונדערט און זיבן און צוואַנציק מדינות, ווייל. זי האט געהאט א באבע שרה וואס איז געווען אלט הונדערט און זיבן און צוואנציג יאר, יעצט אויף דעם איז דא סברות איבער סברות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין, לאמיר צוקומען צו די זאך, קודם כל וויל איך זאגן אזוי, די וואך איז געווען אין לונדון א גרויסע צאמקונפט, ס'איז געווען ממש אן אסיפה לשם שמים, יעדער ווייסט ס'איז דא א איד וואס ער הייסט העלבראנץ, בסך הכל איז ער א פרענק א משוגענער, ער איז געקומען דא צום סקווערער רבי'ן זיך לערנען ווי אזוי מ'בויעט א מלוכה מיט רישות, ער פלעגט קומען אויף טאהש אויך, טאהש האט ער נישט געלערנט וויאזוי מען בויעט רישות, ער איז נאר געקומען דארט מאלעסטן בחורים אין טאהש. מיר האט דערציילט איינער וואס האט זיך גע'גט שפעטער פון זיין ווייב האט חתונה געהאט נאך מיט א גוי א טאהשער, ער האט מיר געזאגט אז ער האט זיך אריינגערוקט אין בעט אינמיטן די נאכט און קיינער האט דאך נישט געוויסט וואס דאס איז און דא האט אים דער רבי מורא'דיג מקרב געווען, סא דאס זענען די אלע מעשות מיט די פרענקען, ס'איז אזוי ווי ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל א פרשה איך וועל רעדן באלד דערפון, איך האב שוין גערעדט דערפון, פון דעם עזרא, פון דעם גרויסן בעל מקובל, עה זיי זאגן אז ער האט שוין געהאט אפילו. שיינבערג, כ'האב שוין גערעדט וועגן אים, זיי האבן אין צפת איז ער, וועם זיי זאגן ער האט שוין געהאט אפילו א פאלשע וועבסייט און ער פלעגט דארטן איינלאדענען א פרוי און מ'זאגט שוין ס'איז דא די נאמבער פון פרויען ס'איז שוין כמעט ביי צוואנציג הער איך וואס ער האט געוואוינט מיט זיי נישט סתם געקוקט אויף זיי נע נע נע ס'איז נישט בראיה בעלמא קונה אליין עניוועי איז דער העלבראנץ איז די זעלבע פרענק פארעך איינמאל האבן זיי מיך גערופן איך זאל מאכן א מקווה דארטן אין לעבן טאהש ווי ער איז געווען בין איך אראפגעפארן איך האב געזען העלבראנץ איז דארט האב איך געזאגט איך מאך עס נישט פרעגט מען מיך פארוואס זאג איך וואס הייסט פארוואס דער איז א פרענק ער איז נישט קיין מורה הוראה ער קען גארנישט ער פאטשקעט מיט פרויען און ער טאפט פרויען און מען דערציילט אויף אים אסאך נבלות ער האט גענומען זיין אייגענע טאכטער און האט עס אוועק געגעבן פאר א צוויי און דרייסיג יעריגן אינגערמאן און יענער איז אינגאנצן געווען די מיידל איז זיבעצן און ער איז צוויי און דרייסיג און ער איז א טאטע דא פון פיר פינעף קינדער עניוועי ס'איז שטותים מיט נארישקייטן וואס ער טוט און נאך א זאך די קינדער זענען אנדער נארישד זיי די ציינער נישט געמאכט, זיי גייען שמוציג אנגעטון, די ארגסטע זאך וואס מען קען טון מיט קינדער, נישט דא. דער מגן אברהם זאגט ביי יום כיפור דער אסור לענות הקטנים, מען טאר נישט פייניגן קינדער, דער איז א רשע, א פרענק פארך, ער האט ליב צו זען ווי יענער עה ווי יעדער איז hurt, ווי יענער איז געפייניגט, ס'איז אויך געווען באשריבן אז ער געבט מעדעצינען פאר די קינדער זיך צו מישן, ווייל ווען ער קומט אריין צו יענעם ביינאכט און ער וויל אים מאכן משכב זכר, וועט דאך יענער גראד זען ווער ס'איז, געבט מען מעדעצינען מען. צעדרייט צו דעם קאפ, ס'דא דא איינער אין סקווער וואס ער זאגט אז סקווערע רבי געזעסן אינעווענדיג אין זיין צימער בשעת קודם האט די הערשי ברייער געמאכט מיט אים משכב זכר און סקווער רבי איז אריין געקומען האט אפילו שוין נישט אויפגעהערט ער איז שוין אזוי געווען געוואוינט דערצו און ער גייט איינזעצן דעם סקווערע רבי וואטשען זי דער רבי געבט יעדן עצות וויאזוי צו עסקעיפן און לעטס דזשאסט וואטש וואס גייט זיין מיט אים באט עניוועי לאמיר נישט אריין גיין אין דעם עס איז געווען א מוראדיגע אסיפה מען זאל געבן געלט אין גראטעמאלע זענען צוריק געבליבן זענען ארעם העי ס'דא דא א וועלפעיר סיסטעם אין אמעריקע, ס'דא א וועלפעיר סיסטעם אין קענעדע, וואס האסטו געשלעפט די חברה אויף גראטעמאלע? גראטעמאלע איז א פלאץ ווי דו מעגסט בכלל נעמען מענטשן? דארטן איז דא פיל מערדער אבער, איך האב געמאכט א מקווה מיט אפאר יאר צוריק אין א גרויסע שול, נישט אין גראטעמאלע נאר אויכעט אין סאוט אמעריקע, דאס איז אין אין די ווענעזוועלע דארט ווי שאוועז, מיסטער שאוועז איז געווען די פרעזידענט, בקיצור אינמיטן מאכן די מקווה האט מען באפאלן די שול מיט געווער, ווייל דעמאלטס איז ארץ ישראל אריין געגאנגען אויף לבנון, און איך האב מיך באהאלטן. אין די מקווה, ס'איז נישט געווען קיין וואסער דארט, אבער אין דעם בור פון די מקווה האב איך מיך באהאלטן, און זיי האבן אקופירט די גאנצע שול, און דער סוף איז געווען אז מען האט אריינגעשיקט מיליטער זאלן צוריק נעמען די שול, שטעל דיר פאר, איך בין געווען איינגעשטעלט מיטן לעבן, איך האב עס פארציילט דעמאלטס, ס'איז געווען באשריבן אין צייטונג אויכעט, סאו דא האנדלט מען אין סאוט אמעריקע, יעדער איד איז שוין אנטלאפן פון דארט, יעדער ווייסט וואס דארטן טוט זיך, ס'איז מאפיא מיט אלעם, און זענען גרויסע שונאי ישראל, זענען אלע פרא ערעבס. בקיצור גייט ער זיי נעמען אויף גראטעמאלע וואס דאס איז נאך ווייניגער פון ווענעזועלע, ס'איז אפילו נישט אזוי סאפיסטיקעיטעד ווי ווענעזועלע, עניוועי און גאנץ לונדון קויפט די באלאני און יעדער קומט און מ'גייט געבן געלט מ'מאכט א גרויסע אסיפה און רבנים זענען אונטערגעשריבן וואס ווער ווען פארוואס זאל ער נעמען די מענטשן וואס געט ער זיי איך האב געמיינט זיי גייען אנגעטון אזוי ארעם די ציין איז נישט געמאכט מ'געט זיי מעדיקעישן האב איך געמיינט ווייל ער געט יעדן א וועלפער טשעק פון פינף טויזענט דאלער א וואך. אבער אויף צו זיין ארעם אויכעט, אויף דעם דארף איך דאך נישט זיצן דארט אין גראטעמאלע, דאס קען איך זיצן אין מאנטריאל, און כ'קען זיצן אין ניו יארק אויכעט, און מענטשן קוקן דאס צו, און זיי זעען די אביוז פון די קינדער, סעקשועל אביוז אויכעט, נאר די סתם אביוז וואס מען נעמט מען טוט מיט אידישע קינדער וואס זיי דארפן זיך דעוועלאפן זייער באדי, מען שטעלט זיי אריין מיט אזא משוגענעם פרענק, ווי אזוי זאלן די קינדער אויפוואקסן, מיט וואסערע איידיעס, זענען דאך דיין. טאטעל טאטעל ברעינוואשט פראם עי טו זי, ער גייט נאך לאנדן און מען מאכט א גאנצע אסיפה און יעדער זאל קומען און אלע גדולי הרבנים זענען אונטערגעשריבן און מען זאל נאך געבן געלט, דאס געלט גייט פאר דעם פרענק פארעך אין טאש אריין, פארן עולם וועט ער ווידער געבן א מכה א גארנישט און פארטיג, פארשטיי בכלל נישט, אונז זעמער שוין טאקע אזוי צעלאזט, מען מעג נעמען א חלק פון כלל ישראל איך ווייס נישט וויפיל מענטשן זיי זענען און מען מעג זיי ווי מען זאגט. עה אזוי טוהן? איך ווייס איינער וואס איז דארט געווען, ער האט געראדט אפילו א שטיקל משפחה, פלעגט ער געבן מלקות, ער האט גענומען די פרוי און האט ער געגעבן מלקות, ער האט גענומען די טאכטער פון די פרוי און האט איר געגעבן מלקות, דאס אלעס איז מותר? זעהט אויס אז ער האט נישט אויסגעהערט דעם שיעור פון פאר צוויי וואכן צוריק, אז נגיעה מיט אן אשת איש, און אפילו מיט א מיידל וואס איז א נידה, איז עס זייער זייער הארב, סא דאס איז ממש א שרעק וואס גייט פאר, און איך מוז מוחה זיין, און איך בעט יעדן איד וואס ער האט געגעבן געלט, געלט פאר דעם צוועק זאל וויסן אז ער האט געגעבן געלט צו טארטשערן טשילדרען, דער אייבערשטער זאל ענק אוודאי אפהיטן אז ענקערע קינדער זאלן קיינמאל נישט ווערן אזוי געטארטשערט, ווייל דאס איז ממש ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'טוט מיט זיי. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט איך וויל זאגן א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דאך דא געווען פרשת פנחס, דא קומט זיך דאך די אונזער סדר וואס מ'רעדט מ'טאר נישט טון מיט נבלות מיט די אלע אנדערע זאכן, איז בקיצור איז דא זייער א אינטערעסאנטע זאך וואס איך וויל ענק זאגן. שטייט זמרי בן סלוא האט געטוהן א גרויס עבירה, שטייט אז דורך דעם איז געקומען א מגיפה, וויבאלד מען האט געהארגעט זמרי בן סלוא האט זיך אויפגעהערט די מגיפה, און זמרי בן סלוא איז געווען באמת א בעל עבירה, און א שווערע שלעכטע רשעות'דיגער בעל עבירה, שוין, דאס איז זמרי בן סלוא, יעצט הערטס אויס א מורא'דיגע זאך. ס'דא פון איזשביצא א גאנצע אריכות אז זמרי בן סלוא האט גאר געמיינט לשם שמים, כ'האב עס באטאונט פאריגע וואך אויך. פארוואס האט ער געמיינט לשם שמים? ער האט געזען א גרויסער מענטש גייט פאלן אין די מדבר מיט זנות, האט ער פארשטאנען עס גייט פאלן חלילה משה רבינו, און אז משה רבינו גייט פאלן דעמאלטס וועט אויסקומען אז חס ושלום ס'וועט בטל ווערן תורת משה, מ'וועט זאגן קוק ער האט אונז געברענגט די תורה און געזאגט לא תזנה און דא האט ער געטון אזא מיאוסע זאך, האט ער זיך מוסר נפש געווען. יעצט. ס'דא אין יערות דבש אויך כעין זה אביסל, און ס'דא פון מהר"ל אויך כעין זה אביסל, יעדער לויט זיין בחינה. בין איך געזעסן אזוי און געטראכט אזוי, קוק אהער, די תורה זאגט ער איז געווען א בעל עבירה, תורה זאגט ווען מ'האט אים געהארגעט האט זיך אויפגעהערט די מגיפה, די תורה זאגט וואס ער איז געווען א רשעות, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'איז געשעהן צען ניסים פאר פנחס'ן ווייל יעדער האט אים נאכגעשריגן, און ער איז געווען א כהן, און ס'מוז זיין, ס'האט נישט געטארט רינען פון אים בלוט, און ער איז געבליבן לעבן מיט די שווערד. און ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא איז געשען, ס'איז געשען עשרה ניסים, שטעל דיר פאר און עם כל זה איז דא אזאלכע ספרים וואס זיי לערנען זכות אויף זמרי בן סלוא, איז א מורא'דיגער געדאנק דאס, כ'האב געזען ס'שטייט אין די דעת זקנים פון בעלי תוספות אז פון דעמאלטס ווען יצחק אבינו האט זיך געלאזט פאפן פון עשיו כי ציד בפיו, זאגט ער דא צו איינעם דארט אויפן פלאץ ס'איז דא אן עונש אז אלע עלטערן ווילן נישט זען קיין שלעכטס ביי די אייגענע קינדער זאלן זיך לאזן פאפן אויף די אייגענע קינדער אז זיי זענען צדיקים ווען זיי זענען רשעים. טראכט איך אזוי, קען זיין פון דעם נעמט זיך צו כלל ישראל אז יעדער איינער נעמט זיך אן פארן חזיר, מען נעמט זיך אן פאר די חזירים, ברוך מרדכי האט ווי צו דאווענען אין עני שול, נחום ראזענבערג האט נישט. די וואך שבת, איך האב א פלאץ אין זומער א זומער פלאץ, איז געקומען דארטן עפעס א אינגערמאן, ער האט געדינגען דארטן א שטיקל באנגעלאו. שטעל דיר פאר, ער איז דארט אן אורח בסך הכל. יעצט די מאסקיטא האט מיך צוביסן אין בעסמעדרעש, און ס'האט יעדן צוביסן, נישט נאר מיך. שפעטער האט זיך אויסגעלאשן די לעקטער, ס'איז געווען צופיל לאוד, איז זיך אויסגעלאשן די לעקטער, זענען מיר אלע ארויס דאווענען אין הויף, געב איך מיך א רוף אן, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, דא האב איך, האבן מיך שוין די מאסקיטן אין בעסמעדרעש האבן זיך מיך שוין אנגעביסן, זיך שוין זאט פון מיר, יעצט גיי איך ארויס, גייען קומען נייע מאסקיטן. רופט זיך אן איינער אין הויף יא א מענטש וואס ער איז מבזה אזויפיל מענטשן אזויפיל אידן קומט זיך אים זאג איך אים אזוי קודם כל די מאסקיטן גייען דיך אויך בייסן כאטשיג די ביסט נישט מבזה קיינעם און נאכדעם דאס וואס די האסט יעצט אויף מיר געשריגן ביסטו דאך מיך אויך מבזה און דריטענס כהאב קיינמאל קיין מענטש נישט מבזה געווען א פעדעפייל איז נישט קיין מענטש א פעדעפייל איז א מצוה מזאל אים ארויסווארפן קומט צו אן אנדער אינגערמאן ניין דאס איז א קאנטרי דא איז נישט געמאכט פאר דעם זאג איך אים אנטשולדיגט פארוואס ווען ער האט מיך באליידיגט האסטו נישט געזאגט גראד פאר דעם מענטש, העי דו ביסט א געדינגענער, דו האסט געדינגען א פלאץ, דו האסט נישט וואס צו באליידיגן מענטשן וואס זענען דא אונערס, דאס האסטו יא צוגעלאזט, און נאכדעם ווען איך האב אים געענטפערט קומסטו מיר נאך זאגן מוסר, זאג איך וועיט א מינוט, קודם כל דאס איז דאך אונזער שוואכקייט, מען לאזט אלע חזירים זאלן טוהן וואס זיי ווילן, און נאכדעם האט מען א שוואכקייט אז אונז זאל מיר שטיל שווייגן, נאכדעם זאג איך יענעם זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, אונז גייען מיר יעדן ענטפערן. אונז האב מיר נישט קיין מורא געהאט קיינמאל, היינט האב מיר זיכער נישט קיין מורא ווייל ס'איז שוין ארויסגעקומען דער אמת, אונז גייען מיר יעדן ענטפערן, אונז וויל מיר מער נישט ליידן פון די חזירים, זענען מיר נישט מחויב צו ליידן, אונז וויל מיר נישט ליידן. סאו דא ביי זמרי בן סלוא איז דא גרויסע, כ'מיין ס'איז די הייליגע תורה, כ'מאך עס נישט אוועק חלילה, אבער יעדער זוכט א בחינה ווייל ס'קען נישט זיין אז א מענטש וואס איז געווען אלט דריי הונדערט יאר לויט אסאך ספרים, קען נישט זיין ער זאל נעמען סתם א מדינישע שיקסע און וועלן מיט איר וואוינען, איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס. איז במילא פראבירט מען צו פארענטפערן גרויסע בחינות און אלעס איז אמת ווייל די הייליגע תורה איז דאך אמת, אבער קען זיין אזוי ווי אונז קוק מיר צו דעם מין מהלך איז שוין געווארן אסאך מענטשן זענען געווארן אזאלעכע פארטיידיגערס פאר די אלע חזירים, וויל איך ענק זאגן רבותי עטס טארטס דאס נישט טון, דאס איז נישט געמאכט פאר ענק צו טון, ווייל עטס זענטס נישט בארעכטיגט צו טון אזא זאך, עס איז נאר גוט פאר גרויסע צדיקים. ס'איז נאר גוט פאר די מענטשן וואס האבן רוח הקודש און זיי האבן געשריבן סודות התורה, אבער דער פשוט'ער מענטש, דו זאלסט וויסן, ברוך מרדכי איז א מניוול א חזיר, ארטור סאמעט איז א מניוול א חזיר, ער האט נישט געמיינט אין דעם קיין גרויסע זאכן, און יחיאל בראנער איז אויך א מניוול א חזיר, דאס זאלט עטס ענק אייביג אויסלערנען. און אפילו משה אלי' טייטלבוים, אפילו משה אלי' טייטלבוים וואס האט איינגערעדט דעם בחור אז ער לייגט אין אים אריין גרויסע קדושה מיט הויעכע הכנות, זאלט איר וויסן, ער האט עס אים נישט געטארט זאגן און ס'ליגט נישט קיין אמת דערין. ער איז סתם א מניוול, ער שלאגט זיך יעצט פאר סורווייוועל, ווייל ער האלט אין איין זאגן אז ס'איז שוין זיבעצן אהאלב יאר, דער בחור איז שוין קאנסענט, און דערווייל די בחור וויל זיך נעמען דאס לעבן. נאר אונז מיר עס אויספייטן ביז צום לעצטן טראפ. אז ער וועט שטיין אויף א סטענד און ער וועט זאגן ס'איז געווען קאנסענט איז אונז זייער זייער גוט, זעמער צופרידן. ווייל זיין ווייב וועט וויסן אז ער וואוינט מיט א חזיר און ער וועט איר אהיימברענגען אלע מיני קרענק. ס'האט אמאל איינער געזאגט, יו נאו, איי דאונט סמאוק ביקאוז. איך בין א פארהייראטער מענטש, און שטעל דיר פאר ווען מיין ווייב געט מיר א קיש, זאגט זי איטס לייק קיסינג ען עש-טרעי, ווייל זיין מויל שטינקט פון רויעך און פון סמאוק און פון אלעם. שטעל דיר פאר ווען משה אלי' טייטלבוים'ס ווייב קישט אים, קישט זי א חזר וואס ער מאכט מציצה פאר בחורים, פוי דו גרויליגער שוויין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער הייליגער חתם סופר זאגט. געזאגט א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז ס'ווערט געברענגט און מ'ווייסט אהרן האט געמאכט די עגל, פרעגט יעדער איינער ווי אזוי קען ער זיין א סניגור, אין קטיגור נעשה סניגור, איז דא אויף דעם אסאך תריצים, עבודה פנים, עבודה חוץ, מיט זהב, מיט בגדי לבן, אויף דעם קען מען אויך דרש'ען און דרש'ען, כ'וויל אבער צוקומען צום פונקט. דער אייבערשטער זאגט פאר פנחס בן אלעזר, אזוי ווי דו האסט געטון א מורא'דיגע זאך, אז דו האסט געהארגעט, איז געב איך דיר, הנני נותן לו את בריתי שלום והיתה לו ברית כהונת עולם לו ולזרעו אחריו. זייער פיין. פרעגט דער חתם סופר, וואס האט הודו מיט כוש? זאג, איך געב אין ארץ ישראל א לאנד, איך געב אים דאס, איך געב אים, וואס האט צו טון די כהונה, מיט וואס איז דאס רעלאטיוו צו דעם וואס ער האט געהארגעט א נואף? זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע זאך, ווען אהרן הכהן איז אריין אין לפני ולפנים טוהן די עבודה, איז געקומען גראד דער סמך מם האט מקטרג געווען פארן אייבערשטן, הע, אהרן טוט די עבודה? ע, פארוואס דען לאמיר זיך דערמאנען וואס ער האט געטוהן, ער איז דאך געווען דער וואס האט געמאכט דעם עגל. זאגט אבער רש"י, פארוואס האט אהרן געמאכט די עגל, ווייל ער האט געהאלטן אז מען וועט אים הרג'ענען אויפן פלאץ, אז ער וועט נישט וועלן מאכן א מנהיג, ממילא שטייט אז עס וועט זיין אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, דערווייל האט ער געוויסט דער אייבערשטער קיים אן שמוח אז אהרן איז דאך געווען סיי א כהן און סיי ער איז געווען א נביא, ער האט זיך מיישב געווען און געטון אן עבירה לשמה. עטס הערט אויס א טיפקייט פון חתם סופר, קומט אויס אז יעדעס מאל ווען אהרן הכהן איז אריין געגאנגען האט דער אייבערשטער געהאט א מורא'דיגן פראבלעם מיט דעם סמך מם ווייל ער האט מקטרג געווען, וואס האט ער מקטרג געווען? דו ווייסט וואסער פאלק דו האסט אפילו אהרן הכהן האט פאר זיי מורא געהאט זיין א ר. קומט אויס אז ווען אהרן הכהן איז אריין געקומען טוהן די עבודה איז געווען א מורא'דיגער קטרוג, איז יעצט אז ס'איז געקומען פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן און ער האט געהארגעט א נשיא שבט בישראל, און וואס האט ער געטוהן? און ער האט מקנא געווען קנאת השם, און אזוי ווי דער קלויזנבורגער רב זאגט, קלויזנבורגער רב זאגט זייער א גוט ווארט, דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט א גריס פאר פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, הנני נותן לו את בריתי שלום, זאגט ער ס'האט אבער געדוירט, פון פרשת בלק ביז פרשת פנחס א גאנצע וואך, זאגט ער איך וואלט נישט געוואלט טראכטן וואס די זעקס הונדערט טויזנט אידן האבן אים א גאנצע וואך מצער געווען, הראיתם בן פוטי פוטי פוטי פוטי איבער האסטו געהערט פוטי פוטי עניוועי, איז למעשה עס קומט אויס יעצט אז לכאורה וואלטן דאך די אידן געדארפט הרג'נען דעם פנחס'ן זענען דאך רוצ חים ער האט דאך מורא געהאט מ'גייט אים הרג'נען, דא האט מען דאך אויך אים ווען געקענט הרג'נען, ער האט דאך געהארגעט א נשיא שבט בישראל, איז במילא זאגט דער הייליגער חתם סופר האט אים דער אייבישטער געזאגט, זעהסט, פנחס גייט אויך זיין א כהן, ממילא אז פנחס גייט זיין א כהן, איז וועסטו זעהן פונקט אזוי ווי פאר אהרן, איז דא א קטרוג אז וואס אז מען וואלט אים ווען געהארגעט, און דער סמך מם איז אייביג מקטרג, זאגט מען אים ניין ניין ניין, קוק פנחס האט אויך געהארגעט, ט א נשיא שבט און מקנא געווען קנאת השם און ס'האט אים קיינער נישט געהארגעט, קומט אויס אז דער אייבערשטער האט געמאכט פנחס'ן פאר א כהן נישט פאר פנחס'נס בענעפיט נאר פאר כלל ישראל'ס בענעפיט, מורא'דיגער חתם סופר. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, איך האלט אין איין זאגן ווי שלעכט דער עולם איז, מען זינדיגט, ס'דא איינס פון ניין זענען מאלעסטעט ביי יונגלעך איינס פון צען מאלעסטעט ביי מיידלעך, למעשה איז עס זייער נישט גוט. געהערט. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז ארויסגעקומען יעצט עמטליכע סטאטיסטיקס אז איינס פון צוויי קינדער זענען מאלעסטעד ביי די אידן. כ'האב יעצט באקומען א בוק פון ניינטין עיטי ס'איז געשריבן דורך צוויי דאקטוירים, פרויען, וואס זיי רעדן אינסעסט מיט טשילדרען, ס'טייטש זיי זענען געווען סייקאלעדזשיסטס און זיי האבן אויסגעהערט אין די אידישע געמיינדע אינסעסט מיט טשילדרען, ס'טייטש אז טאטעס האבן געוואוינט מיט קינדער און מיט ברידערס, מיט משפחה, מיט אלעם. ס'איז א זייער אינטערעסאנט ביכל, ס'איז ניינטין עיטי געדרוקט געווארן, נאר אוודאי ס'איז אבד זכרו לעד, איינער האט עפעס געטראפן אין א פלאץ ווי מ'פארקויפט אלטע בוקס? פארוואס ס'איז דא אבד זכרו לעד? ווייל ווען דער עולם וויל ליינען פיקשען איז דא א געגנט וואס ס'הייסט פיקשען, פיקשען מיינט ס'איז בלאף, ס'איז ליגנט, ס'איז פאנטאזיע. דעמאלטס אין ניינטין עיטי אז א טאטע האט געוואוינט מיט א טאכטער, אדער א ברודער מיט א שוועסטער, איז געווען פיקשען, ס'איז נישט אמת געווען. היינט קומט עס ברוך השם ליידער צוריק, און איך זאג ברוך השם עס קומט ארויס ווייל אזוי שטעלט מען עס אפ צוביסלעך. איז וויל איך ענק זאגן רבותי, די נומבערס וואס איך האב ענק געזאגט, עטס האטס מיך אלץ געטשעפעט, פארוואס דארף מען ביים מנין זאגן השי ת שמח ברוך ה' און זאגן השי ת שמח דראגס און ברוך השי ת דראגס זירא מן השמ ה דער עולם דראגס השי ת האב איך ענק געזאגט הוי איז א קרעכץ,

דער מאגרובער האט געזאגט אז ער וואקסט זיינע זאכן אין א גרין האוז. די פאזיטיוו האט מען אויך געזאגט דאס וואקסט אין א גרין האוז שפעטער האט מען געוואויר געווארן עס איז א ליגנט ס'איז פשוט אויסגעוואשן סא דער גרין האוז איז דער זעלבע ליגנער ער איז געשטאנען פארן דזשאדזש כ'האב ענק שוין געזאגט ער האט באקומען צוויי חדשים און ער האט באקומען דרײַצן יאר די צוויי חדשים איז אז ער זאל איבערטראכטן פארוואס מ'האט אים געגעבן דרײַצן יאר אדער פארקערט קען זיין די צוויי חדשים איז צום סוף ווען ער גייט ארויס ער זאל קענען איבערטראכטן פארוואס ער איז געזעסן דרײַצן יאר ס'איז נישט קיין חילוק ס'איז עניוועי ס'איז לצניתא דעבודה זרה א מענטש א חזיר וואס האט געטוהן וואס מ'טאר נישט מיט צוויי מיידלעך און ביידע זענען נעבעך דאון די טוב יעצט די איך האב ענק געזאגט פאריגע וואך כ'האב געליינט עפעס אז ס'איז דא עפעס אזא זאך וואס די דזשאדזש האט געזאגט ער קען נאך עפלייען עפעס פֿיר יאר איך קען נישט די אלע ענגלישע זאכן האב איך מיך נאכגעפרעגט איך ווייס שוין די דזשאדזש קען אים געבן נאך פֿיר יאר פאר דעם קריים נאר נישט געקענט געבן צופיהל ווייל ס'האט א לימיט וויפיל מ'קען געבן. ס'טייטש אזוי אין די גמרא געפינען מיר אויך אזוי. ס'איז דא גופות מחולקות אדער ביאות מחולקות, ווי למשל ווען איינער זיצט מיט א פרוי אין בעט צוויי שעה און ער גייט יעדע צען מינוט אריין און ארויס, איז די אריינגאנג איז א איסור ערוה דאורייתא און דאס ארויסגאנג איז יעדעס מאל איז ער עובר אויף כרת סיי ביים אריינגיין סיי ביים ארויסגיין. יעצט אז ער זיצט צוויי שעה אין בעט און ער האט עס נאר איינמאל געטון איז עס נאר צוויי מאל כריתות. צו בשוגג דארף ער ברענגען א צוויי קרבנות. וואס איז ביאות מחולקות. טאמער אבער טוט ער עס יעדע פינף מינוט איז פאר יעדן מאל איז ער עקסטערע חייב. איז דער דזשאדזש קוקט וואס ער האט אפגעטון אזויפיל יארן האט ער אים געגעבן אסאך יארן אבער למעשה אין די בוק שטייט דאך אז פאר דעם און דעם קומט אזויפיל און אזויפיל און ער האט געמאכט נישט אין קאנקורענט הייסט עס ער האט געמאכט ביאות מחולקות מיט גופין מחולקין איז אויסגעקומען אסאך יארן האט ער נישט געוואלט געבן מער ווי דרײַצן יאר און צוויי חדשים אבער ער זאגט ער קען אים נאך צוגעבן ווען ס'ענדיגט זיך איז ער נאך בארעכטיגט צוצוגעבן נאך פֿיר יאר נאכדעם זאגט אים דער דזשאדזש איך וויל דיך פרעגן עפעס ווער האט דיר געגעבן די פעספארט ס'איז געווען אלס פאלשע פעספארטס האט ער געזאגט האט עס געגעבן איינער ערענטרוי יעצט ווייס איך נישט צו דאס איז די רב אליין עטס זאלטס מברר זיין איך ווייס נישט פונקטליך. צו דאס איז די רב, צו ס'איז נישט די רב, צו ס'איז א קאזין פון רב, צו א פעטער פון רב, צו גאר א זון פונעם רב, זייטס מברר ווער דער ערענטרוי איז, ער האט גראד אלעס אויסגעזאגט, און נאכדעם האט אים דער דזשאדזש געזאגט אז איך קען דיר געבן, נאכדעם ווען דו קומסט ארויס האסטו נאך א חטא וואס איך וועל דיך פאר דעם אויכעט אהער נעמען, ווייסט צו ער וועט נאך זיין דזשאדזש, אדער צו יענער וועט נאך לעבן אזוי לאנג, און וואס איז די אנדערע זאך וואס ער וויל אים אהער נעמען, ער וויל אים אהער נעמען פאר דזשאמפן בעיל, ער האט דאך געדזשאמפט בעיל, דאס איז א געפערליכע פארברעך. עניוועי, ער איז נאכנישט פינישט. רבותי, זיין טאטע פאר בושה גייט ריטייערן אויף ארץ ישראל, ער האט אויפגעגעבן דאס גאנצע רבנות אין לאנדאן, עטס קענטס אייך פארשטעלן, קיינער וועט אים נישט טראסטן אויף א הכשר, און קיינער וועט אים קיין שאלה נישט קומען פרעגן, איז ער איז א דיין דארטן אין כדתיא, כדתיא בת פרעה, וויאזוי האט זי געהייסן? בתיה בת פרעה? כדתיא בת פרעה? א באנדע רשעים דארטן מיט דעם פרים פאדווא, רשעים ארורים, עניוועי, איז במילא. איז נאך דא א לאנג וועי טו גאו. סא רבותי איך וויל ענק זאגן איין זאך, זיי פארן זייער גוט די חזירים און וואר, אבער קיינער וויל נישט זיין מיט זייער סוקסעס, נאובאדי איז ווישינג דעם סעלפס א סוקסעס לייק זיי, סא טוטס מיר א טובה, נעמטס די האנט און האלטס עס ביי זיך, און אויב דו קענסט נישט, כ'האב געזען ס'איז דא זייער א מיעסע קליפ ווי אין אן אראביש לאנד איינער, מסתמא האט ער געטאטשט איינעם, כ'ווייס נישט פארוואס זיי האבן עס געטון, זיי האבן גענומען אזא האק וואס מ'האקט, פלייש און האט אים אפגעהאקט לעבעדיגערהייט די הענט און ער שרייט קולות און ס'קומען גאר צוויי דאקטוירים און מ'גייט אים מאכן ס'זאל אים אויפהערן צו בלוטן די גמרא זאגט יד האוחז באמה תיקצץ אזוי זאגט די גמרא מ'דארף אים אפהאקן דאס איז ווען ער כאפט אן זיין אמה כאפט אן יענעמס אמה רבונו של עולם מיט וואסערע רעכט יעצט וויל איך יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך ס'איז געווען. ס'איז דא א רעדיא סטעישאן אזא וואס ס'געט איבער דעם, ס'איז דא א מוסר האטליין וואס ס'הייסט קול הלשון און זיי רעדן אויך, איך האב אויך א האטליין אבער זיי האבן אויך א האטליין, זיי האבן אלע מינע שיעורים מיט אלע מינע מגידי שיעורים, זיי האבן מיר אמאל געזאגט אז זיי וואלטן מיך אויך גענומען פאר א מגיד שיעור. ווייל יעדער רעדט דאך שוין היינט מיין שפראך, אבער זיי ווילן מיך קודם אויסטעסטן וואס כ'וועל זאגן, האב איך זיי געזאגט אזוי, עס איז געווען אמאל א גרויסער רב, ער האט עפעס געזאגט און עס האט זיך נישט אויסגעהאלטן מיט די הלכה, עפעס א גרויסער צדיק, געקומען עפעס א ליטווישער גאון האט ער געזאגט דעם רעבן ער וויל אים פרעגן פון ווי האט ער עס גענומען, זאגט ער ביי אונז פאר אונז זאגן מיר תורה זענען מיר אזוי דבוק אינעם אייבערשטן מען ווייסט נישט וואס מען גייט זאגן, בשעת ווען מען רעדט איז עס בבחינת פון די דבר השם קומט אריין אין מויל אונז ווייסט מיר נישט וואס אונז רעד מיר און נאכדעם אונז האמיר אפגערעדט ווייסט מיר נישט וואס מיר האמיר געזאגט. האט דער ליטווישער ראש ישיבה אים געזאגט אבער איר האט געזאגט א זאך וואס איז קעגן די הלכה האט ער אים געזאגט ביי אונז איז אנדערש ביי אונז פאר מען גייט זאגן ווייסט מען וואס מען גייט זאגן נאכדעם ווען מען האלט אינמיטן זאגן ווייסט מען וואס מען זאגט טאמער איינער פרעגט אריין נאכדעם ווען מען ענדיגט ווייסט מען וואס מען האט געזאגט מען זאל קענען ענטפערן טאמער האט מען געזאגט זאכן וואס איז שלא על פי הלכה. שוין אזוי האט ער געזאגט זייער פיין נאו פראבלעם. עס איז די זעלבע אויך דא, איז דער קול הלשון האט מיר געזאגט אז זיי ווילן וויסן פון מיר וואס איך גיי זאגן, האב איך זיי מסביר געווען איך ווייס נישט, איך איך נעם מיך זאגן און ויפתח השם את פי האתון וויאזוי עטס ווילטס, אבער ס'פארט פון זיך אליינס, עניוועי איז איך גיי מיך נישט לאזן פארהערן, מיט יארן צוריק פאר מ'האט געמאכט א חרם האב איך געקענט באשטיין דאס צו טון ווייל ס'האט מיך נישט געארט אז די רבנים זאלן עס קאנטראלירן, אבער היינט. גערעדט. נאַ, נאַ, נאַ, הײַנט בין איך נישט אינטערעסירט צו הערן פֿון קײנעם גאָרנישט. לעצט אַ סך מענטשן קאָלן מיך, ביסט אַ גרױסער תּלמיד-חכם, אַ ירא-שמים, פֿאַר װאָס האָסטו צו טאָן מיט די זאַכן? זאָג איך, װײַל קײנער האָט נישט געװאָלט האָבן צו טאָן דערמיט. ס'שטײט, אַז אין. והיה עקבֿ תּשמעון, זאָגט רשי, עבֿירות שאָדם דש בעקבֿיו. עס איז דא דארטן אויפן פלאץ איז דא די רבינו בחיי און אנדערע וואס זיי זאגן אז דאס מיינט מען ציצית ווייל ציצית דער עולם איז נישט מהדר מען שלעפט עס אויף דער ערד איך וויל ענק עפעס זאגן אין אונזער דור מיינט עס נישט ציצית רבי אלימלך האט געזאגט אין זיין דור האט מען געמאכט גרויסע תיקונים אין ציצית זעט אויס ביז דעמאלטס איז געווען שוואך מהודר'דיגע תיקונים. אבער למעשה אין אונזער דור איז דאס נישט ציצית, איך זאג יעדן איינעם, אין אונזער דור איז עס די עבירה שאדם דש בעקב, כידוע די חטא הברית הייסט עקב, עיקב, אז ס'איז ביי די עקב, און אויך ווען מ'עסט שבת עסט מען די פיסלעך פון די טשיקנס, עס ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, עס ווערט געברענגט פון ראפשיצער און פון אנדערע אז מיט דעם איז מען מעלה די עבירות וואס מ'האט געטוהן א גאנצע וואך מיט. חלילה מיט די פיס. יעצט מ'מיינט נישט עבירות וואס מ'כאפט אן בחורים. אה. רעדט דקות'דיגע עבירות, א מענטש האט געוואוינט מיט זיין פרוי, פרייטיג צו נאכטס, אפשר האט ער נישט געהאט הונדערט פראצענט די ריכטיגע כוונות, אפשר איז נישט געווען הונדערט פראצענט לשמה, פון די מין עבירות רעדט מען, מ'רעדט נישט פון די גראבע עבירות, באט עניוועי, סאו די אין דעם דור איז דאס איז דער חטא, די זאכן וואס א מענטש איז דש בעקב, ס'איז געוואלטיג וואס די ס'גייט פאר דא אין די גאס. שוין, איז על כל פנים איז לאמער. צוריק קומען צום ענין. סאו פרעגן מיך די רבנים וואס האסט דיך אריינגעלאזט אין די זאכן? האב איך אים געזאגט ווייל דאס איז א מצוה שאדם דש בעקב, דאס איז עקב דאס איז די פיס דאס איז וואס מען זינדיגט, און אויך אין דעם דור איז מען ליידער זייער נפרץ דערין, איז במילא איז עס א מצוה שאין לה דורשין, די גמרא זאגט מען זאל אייביג נעמען א מצוה שאין לה דורשין, קיינער האט נישט געוואלט נעמען די ביינער פון יוסף הצדיק, יעדער איז געווען ביזי חס ושלום פון מצרים האט. האט דער אייבישטער באצאלט און ער האט אים געגעבן די סאמפירן שטיינער פון די לוחות. איז במילא די אלע זאכן דארף מען וויסן, ווי עס איז דא א מצוה שאין לה דורשין מוז מען די מצוה טוהן. איי פארוואס זאל איך עס טוהן? ווייל קיינער האט עס נישט געוואלט טוהן. איך האב זיך געבעטן צו די רבנים מען זאל עס טוהן, איך האב פינף יאר געשריבן בריוון, נאר זיי האבן געזעהן ס'ליגט נישט דערין קיין געלט, איך וויל אייך פרעגן א קשיא, הגה עצמך. חזקל רוט האט א שטוב מיט קינדער און מיט אייניקלעך און מיט אור אייניקלעך קיין עין הרע. יא, ווען ער נעמט זיך רעדן פון די עניינים וואלט מען דאך אים נאכגעווארפן שטיינער, אזוי ווי מען האט אמאל נאכגעווארפן פארן שטיינער דעמאלטס ווען ער איז געקומען צו די רעביצין. יא, למעשה טאמער געט ער א הכשר אויף מיעל מארט אויפן טרייפענעם פלייש, דארט ליגט זיכער פיר פינף הונדערט טויזענט דאלער א יאר, ס'ליגט קודם כל דאס געלט פאר זיך, ס'ליגט פאר זיין איידעם משה פרידמאן, יעדער ווייסט אז זיין בוטשער סטאר איז דער שוואכסטער בוטשער סטאר, ס'איז דא נאך איין בוטשער סטאר טעיק אוט ווי דער אנדערער משגיח. לייכטאג דער דיין געט נישט קיין הכשר אויף יענעם בוטשער סטאר זאגט מען אזוי האב איך געהערט איך נעם זיבעצן א האלב און פינף הונדערט טויזענט דיסקלעימערס מען זאגט אז אלע טרייפות און נבילות וואס לייכטאג וועט נישט לאזן געט מען צו משה פרידמאן אין בוטשער סטאר בכלל וואס קען משה פרידמאן אין שחיטה וואס האט ער געקענט ער איז עפעס אזא גרויסער תלמיד חכם בכלל ער איז גוט ער האט געהאט שכל צו חתונה האבן מיט חזקל רוט'ס טאכטער. דאס איז אלעס וואס ער איז. און למעשה איז עס פרנסה פאר אים, ס'איז פרנסה פארן העמעראידער, ס'איז דא איינער וואס האט העמעראידס, ס'איז פרנסה פארן העמעראידער, ס'איז פרנסה פאר די גאנצע משפחה ארום און ארום, און ס'איז פלייש אומזינסט אויך, ס'איז דאך גוט, לאז אים. סאו וויל איך פרעגן א שאלה, וואלט חזקל רוט נישט געווען די גרעסטע בהמה ער זאל איבערלאזן דאס פלייש און ער זאל זאגן איך גיי יעצט אויסרופן א כרוז וואס דער אייבערשטער וויל איך זאל אויסרופן?

אבער ניין ניין סאיז געווען אפאר חדשים צוריק סאיז געשטאנען חזקל רוט און אויפגעשריבן אהרן נירבאטור לאז אים אפ מיט די אלע שטותים וואס דו גייט פאר יעצט איי נאכדעם וועט ער דארפן אפגעבן דין וחשבון כ'זאג ענק דעם אמת א רופא האט מיר אמאל געזאגט ער האט מתיר געווען טרייפות אלע יארן פרעג איך אים נו ביסט דאך אן אלטער איד וויאזוי גייסטו צוריק צום רבונו של עולם וועסט דאך מוזן ווי מ'זאגט דורך גיין דעם דין וחשבון האט ער געזאגט הער אויס כ'זאג דעם רבונו של עולם אזוי כ'בין נישט געווען מסוגל צו שלעפן באקסעס די קינדער האסטו מיר געגעבן כעין עין הרע יעדעס יאר, און די קינדער נאך צוואנציג יאר ברענגט דיך יעדער אהיים אייניקלעך גאלאר, זאגט ער ניי דו האסט דיך נישט געזארגט איך זאל האבן פרנסה, האב איך מיך אליין געמוזט זארגן. דאס איז היינט די עדיטוד פון די רבנים, ס'איז מינות וכפירה, איך זאג עס נאר ארויס ווייל יעדער רב, יעדער בעל עבירה זוכט זיך א היתר אויף די עבירה, און די רבנים האבן דעם בעסטן היתר, ער האט נישט געדארפט ארבעטן א גאנצע וואך, ער האט זיך נישט געדארפט רעכענען. ווען ער לייגט זיך ווייל ער דארף נישט אויפשטיין פארטאגס, איז ער געשטאנען ונשמע הנואף מיטן ווייב אין בעט א גאנצע נאכט, און ער האט אנגעזייעט קינדער און קינדער, און ס'איז דא אזאלעכע, למשל אזא חזקל טייטלבוים קען אייך זאגן אז מ'קען מיט א שוועגערין אויך אנזייען קינדער, אינטערעסאנטע זאך, רש"י זאגט אז אינו דומה ס'איז נישט גלייך א פיש וואס קומט ארויס פון יפו ווי א פיש וואס קומט ארויס פון אספמיא. אבער רש"י זאגט נישט וועלעכס איז בעסער. נאך די רש"י דארף איך גיין נעמען א פיש נעץ און כאפן אין אספמיא א פיש און כאפן א פיש אין יפו און טעיסטן ביידע און איך זאל מחליט זיין וועלעכס איז בעסער ווייל רש"י זאגט אונז נישט אויס דעם אמת. רש"י זאגט ס'איז נאר נישט גלייך די טעיסט. כ'האב געוואלט פרעגן חזקל טייטלבוים כ'וויל דיך פרעגן, די טעיסט פון דיין ווייב און די טעיסט פון דיין שוועגערין איז אנדערש? און טאמער יא וועלעכס איז געווען בעסער? ס'איז אנבעליוועבל! שלמה המלך זאגט וועלעכס איז בעסער מים גנובים ימתקו! ס'איז אנבעליוועבל! און די זעלבע קענסטו זעהן ביי משה אלי' טייטלבוים. ער האט אויפגעטוישט זיין ווייב האט ער אויפגעטוישט פאר א בחור. נאכדעם איז מען ברוגז אז די גוים האבן דורכגעפירט א דזשענדער לאו. האט מען דאך עס אלע געטוהן אלע יארן. יעצט וויל איך דיך פרעגן א זאך. דער אייבישטער האט אזוי געשעיפט א מאן מיט א פרוי זאלן זיך צוזאמקומען אינאיינעם און ס'זאל זיין די מאוסט פערפעקט רילעקסעישאן און די מאוסט פערפעקט טיים. בי וואס איז דא, אזוי שטייט אין חומש, אזוי שטייט אין רש"י, דער אייבערשטער האט צוזאמגעשטעלט נישט נאר זיך, נאר הוא ובית דינו, מען זאל אויסרעכענען פונקטליך וויאזוי מען זאל ליגן אז ס'זאל זיין די בעסטע הנאה, פארוואס מען זאל נישט לויפן צו אן אנדערן, סאו קומט אויס אז דער אייבערשטער האט חלילה נישט געכאפט אז מיט א זכר איז א בעסערע תאווה? איך פארשטיי דאס נישט, דער אייבערשטער האט זיכער געוואוסט אז מיט א זכר איז אינגאנצן נישט קיין תאווה, ס'איז אן עקלדיגע שמוץ, סא משה אלי' טייטלבוים האט צו טון מיט א זכר, און נישט נאר משה אלי' נאר כמעט די אלע רבנים און זייערע מקוואות, ס'דאך אנבעליוועבל, סא וועלעכס טעיסט בעסער, א זכר טעיסט בעסער? נישט א נקבה? אנבעליוועבל, אבער נחום ראזענבערג, רעדט מען נבלות, עטץ טוטס דאך עס, מ'דארף עס מגנה זיין. סא יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, עטץ האטס אלע געהערט פון דעם עזרא דעם שיינבערג, איז דער עזרא שיינבערג וויל איך אייך זאגן ער האט געהאט א מזרחי'סטישע קהילה, איר ווייסט וואס זיי האבן געטון? זיי זענען געזעסן שבעה, זיי האבן ארויסגעווארפן אלע זיינע ספרים. יעצט זענען געגאנגען, זיי האבן ארויסגעווארפן אלע זיינע ספרים, זיי האבן עס פארברענט, זיי ווילן נישט וויסן דערפון. עס איז געווען כמעט אלע וואס זיי האבן חתונה געהאט איז ער געווען מסדר קידושין, האבן זיי געהאט שיינע פיקטשערס פון אים, זיי האבן אלעס ארויסגענומען פון אים, ארויסגעווארפן, און דאס איז מזרחי. כ'וויל ענק זאגן באמת, איך געב זיי קרעדיט, ווייל ביי אונז, אה, דער רבי איז הייליג, אפילו ווען ער איז בועל אן אשת איש, ער בלייבט ווייטער הייליג. ביי זיי איז נישט דא אזא זאך. דעי פעיס ריאליטי. שטעל דיר פאר דעם חילוק, ראה מה בין בני לבן חמי. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. ס'איז דא א רב וואס ער הייסט משה מאיר ווייס. ער איז א ליטווישער און ער האט געזאגט א דרשה דינסטאג ביינאכט אין די ביהמ"ד פון. ווערעצקי, ווערעצקיער ביהמ"ד, האט ער געזאגט א דרשה און ער האט געזאגט וואסערע א דעמעדזש דאס איז אז מען טאטשט א קינד און ביי די חתונה קלאפט עס ארויס און נאך די חתונה און ביי זיינע קינדער קלאפט עס ארויס ווייל ער קען נישט מחנך זיין געהעריג די קינדער, ס'איז געפערליך דער מצב וואס דא גייט פאר, און ער האט געזאגט א גאנצע דרשה באריכות און נאכדעם געט ער א זאג אבער מען זאל וויסן מען זאל גיין צו די רבנים, איר הערט? דאס הייסט די אייגענע, די גוטע קו, מען בויעט, מען בויעט, מען בויעט, און גיין צו די רבנים, איי דער רב, דער נואף פון דארט גייט דאך ארויס לאזן יענעם יענעם פריי ווייל יענער איז דאך אויך א רב א נואף און פארטיג, סא וויל איך ענק זאגן משה מאיר ווייס איז אויכעט גארנישט ווערט און איז למעשה איז דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער טרייט אונז צו העלפן אויף זייער וועג ווייל קיין שום רב האט נאכנישט די גאטס צו זאגן יא מען דארף גיין צו די אויטאריטיס. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, עטס געדענקט איך האב ענק פארציילט ס'איז געווען א מעשה צוויי וואכן צוריק אין טאראנטא מיט איינע פון די גרעסטע סקולס, זיי האבן א קעמפ און מ'איז ארויס געפארן אין קעמפ און עפעס א אפיס גערל, גארנישט קיין קאונסלער אפילו, האט געטאטשט א יונגל דארט ווי מ'טאר נישט און דאס יונגל איז אהיים געקומען האט עס פארציילט, ס'איז א דעי קעמפ בעיסיקלי, ס'איז דא אויפן אינטערנעט האבן זיי געהאט א וועבסייט און זייער גרויס. בקיצור, למעשה דער מענטש וועמענס קינד מ'האט געטאטשט ער איז געווען א לויער און ער דידנט וואנט טו טעיק נאנסענס, ער האט גראד ארויסגענומען זיין קינד, ער האט געזאגט איך וויל נישט וויסן, און יענער רב האט אנגעהויבן מיט מיר אריינצוגיין אין א פלפול, דו קלערסט אז א מיידל פון איין און צוואנציג גייט טאטשן א קינד פון פיר יאר א יונגל? זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, ס'איז נישט וואס איך קלער, ס'איז וואס ס'איז געשעהן צו נישט. סאו ווי העוו טו פיגער אוט איף איט העפענד. איך זאל אראפ קומען איך זאל געבן א דרשה פאר אלע קאונסלערס האט זיך געקלערט אזוי אויסצואוואשן דעם גאנצן שולד איך קום נישט איך גיב נאר א דרשה לפני המעשה לאחר המעשה זאל יענער גיין צו די פאליס און מען זאל גראד ארויס קומען און מען זאל דערציילן פונקטליך וואס דא איז געווען געגאנגען דער מנהל האט אפגעשפארט די גאנצע קעמפ ער ברויך עס נישט ער האט מורא פאר לאוסוטס קוים האט ער די קעמפ אפגעשפארט עניוועי בקיצור, מען פארט גאנץ גוט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, נישט וויפיל מען וואלט געוואלט, אבער גאנץ גוט. ווען איינער טוט אהערנעמען זיין לעבן, זיין גאנץ לעבן, דורך א לעבן, ער האט שוין קינדער, אייניקלעך, מיטגעמאכט אסאך נסיונות און בזיונות, און דאגות הפרנסה, נאך די זיבעציג זאגט ער, הייליגער באשעפער איך דאנק דיר, קוק כל החסד אשר עשית עמדי. אוודאי ער האט געהאט א שווער לעבן, ער וואלט געקענט באשטיין ס'זאל ווען גיין גרינגער צו כדומה, אבער סוף כל סוף די עקאמפלישמענט איז דא, ווערט אלעס פארגעסן, אין די זיבן זאטע יארן פארגעסט מען די הונגער יארן. איז ברוך השם ס'גייט גוט און ס'זאל גיין ווייטער, און איך בעט נאכאמאל די חזירים, קיפ יור הענדס אף טשילדרען. שוין, יעצט וועמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב ווען געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אריינגעקומען דא, ס'איז דא א פלאץ ס'הייסט ברכת קטיף, דאס איז נאכגעמאכט נאך גוש קטיף, האבן זיי אויכעט אז זיי האבן אין גרינהאוזעס, און ווער ווייסט אפשר אין לאנדאן, אין מאנטשעסטער ביי דעם גרינהאוז, זיי וואקסן אויך, און יעצט דא פיקטשערס וואס מען שיקט ארום פון די קראפ, פון זייער קרויט איז דא עכברים זאגן זיי, מייז, אזוי גרויס ווי מייז זענען זיי, די גמרא זאגט אז עס כאפט זיך אריין אין די תבואה די אלע חיות און די שרצים, דעמאלטס איז א סימן אז דער אייבערשטער איז ברוגז, אבער די עיקר איז די אידישע מאמע דארף זיך ווייטער נעמען לערנען ווי אזוי צו קלויבן קרויט, יא בקיצור ס'איז געפערליך, עניוועי כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. מ'האט אנגעהויבן נאכצוקוקן יעדן איינעם, ווייסט דאך נחום ראזנבערג זאגט דאס טויג נישט, די תפילין טויג נישט, די קלף, עטס געדענקטס כ'האב געפירט א מלחמה מיט קלף יארן לאנג, און די עדה די איינציגע וואס זיי געבן א הכשר אויף די קלף וואס מ'ברענגט אריין איז אויף עפעס א איד פון תולדות אהרן וואס ער פארט ארום איינקויפן און איך טענה ער האט אויך נישט קיין נאמנות, כ'האב אנגעהויבן צו פירן א מערכה, נאר ס'דויערט יעדע זאך ביז מ'דערהערט עס, ענדליך מען האט עס יעצט דערהערט און ס'איז ארויסגעקומען עמטליך אין אלע צייטונגען אז מען האט געכאפט אז די רוב תפילינ'ס, די מזוזות, די רצועות דאס איז אלץ נאכגעמאכט ס'איז פעיק ס'איז פון פלעסטיק געמאכט, מען דארף נעמען א האר פון א בהמה און מאכן א גאנצע מעשה מיט א פורים שפיל, קיינער קען דאך נישט דורכקוקן עניוועי האבן זיי די הארט פלעסטיק, ס'דויערט אויף אייביג, ס'בלייבט מרובע, די ריבוע בלייבט, און און די קלף איז דאך עניוועי נישט כשר, בקיצור פרינט מען אן די מזוזות מיט אלעם, מען פרינט אן די תפילינ'ס, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, אויב די רבנים גייען נישט נעמען אין די הענט אריין די אלע כשר'ע זאכן און ווערן אביסל שטרענג, איז דא אן ערנסטע קשיא צו פרעגן, צו וואס דארף מען קויפן כשר'ס? באמת, ס'איז דא אן ערנסטע קשיא, מען האט שוין יעדן געכאפט און יעדער טוט וואס ער וויל, מען קען קיינעם נישט צושפארן, עז לאנג עז די פרייז איז ביליג, איך בין געווען פאריגע וואך איינקויפן אין שאפרייט האב איך געזעהן אינגעלייט קויפן אפילו אן הכשרים, זאג איך דאס איז דאך נישט כשר, זאגט ער וואס א חילוק אז א פּימפּ מאכט אפאר טאלער צי די OU, זאל דער גוי מאכן דאס געלט. די רבנים האבן פארלוירן יעדן טראפ אוו קרעדענטשעל וואס זיי האבן נאך געהאט ביי כלל ישראל, און דאס איז זייער נישט גוט ווייל עט די ענד אוו די דעי, אז ס'וועט נישט זיין קיין רבנים וועט נישט זיין קיין כשרות, אז ס'וועט נישט זיין קיין כשרות וועט נישט זיין קיין כלל ישראל, ס'איז היינט אויך נישט דא, אבער מען מוז אנהייבן צוריק אנהייבן א סיסטעם. מען דערציילט אז סער ווינסטאן טשורטשיל האט געזאגט אז די דריטע וועלט מלחמה וואס מען וועט זיך שלאגן, וועט מען זיך שלאגן מיט שטעקענעס, האט מען אים געפרעגט פארוואס, ער האט נאכנישט געוויסט אז ס'איז דא אייסיס חברה וואס האבן נישט קיין מורא פאר גארנישט, האט ער געזאגט ווייל אמעריקע האט אן גענוג עמיונישן צו באמבארדירן די וועלט און צו פארפויזענען מיט אטאמיק באמבעס, רוסלאנד האט אויך אן די זעלבע, בקיצור מען עט זיך ארום רייסן אהער מיט אהין אהין מיט אהער, און ס'עט ווערן יענע מלחמה, איז במילא עט קיינער נישט בלייבן לעבן, מ'עט זיך אפשמועסן לאמיר זיך גיין נעמען שלאגן מיט שטעקענעס און ווער ס'עט געווינען דער עט אויפהייבן דער אנדערע עט אויפהייבן די הענט. איז איך בעט נאכאמאל די רבנים, האטס נישט אינזין די יו פי עס, די וואטסאפס און וואטסדאונס און די אלע שמות הנרדפים, איר ווייסט איך וויל אייך עפעס זאגן, דער עוורידזש אינגערמאן ווייסט אפילו נישט די אלע טעקנאלעדזשיס, איך גיי אריין אסאך מאל אין די סטארס, איך אליינס פאל אפ די נוס, סאו פון וואו עטס ווייסטס מער ווי אונז, און אין ענקערע ענינים איז אלעס נעגלעקטעד, הכשרים איז נעגלעקטעד, צניעות איז נעגלעקטעד, צו רעדן אז ס'זאלן נישט זיך ארומהענגען יונגלעך מיידלעך איז נעגלעקטעד, כ'האב באקומען עטליכע פאון קאלס, כ'האף ס'מיט. די אנדערע וואך ארויפצולייגן ווען ס'וועט נישט זיין אזוי ביזי וועגן די קאורט קעיס, כ'האב באקומען מורא'דיגע פאון קאלס, פרויען, מיידלעך, זיי האבן נישט געוואוסט פון די אלע זאכן, און נאכדעם איז דא די משוגעים וואס זיי זאגן אה. זאגט מיר איינער, וואס דארף איך וויסן וואס ס'טייטשט נשים המסוללות, איך בין אלט פופציג יאר, כ'האב נישט געוואוסט. בקיצור, און א צווייטע קאלט אפ א פרוי, זי זאגט, אוי וויי, אונז האמיר עטליכע חבר'טעס וואס זיי טוען דאס, אונז האמיר בכלל נישט געוואוסט אז ס'קען גאר זיין די קינדער זענען נישט אונזערע. פארשטייסט? יעדער האט זיך זיין מיינונג צו זאגן, רבנים וועקטס ענק אויף, עטס זענטס דרעטליגערס, עטס האטס אונז אראפגעפירט, עטס זענטס געווען די וואס אתם המתם את עם השם, עטס האטס געוויסט וואס גייט פאר, עטס האטס נישט געוואלט וויסן וואס גייט פאר, און אז עטס עט ענק נישט אויפוועקן, זאלט עטס וויסן, די נעקסטע דזשענערעישן איז פינישט פאר לייף. דעס זאלט עטס געדענקען. פליז, הייבטס ענק אן צאמצונעמען, ארגענעזירן, אבער נישט מיט עסקנים. די מינוט אן עסקן איז אינוואלווד מיינט ער דא עפעס אפאר טאלער, און ס'איז שוין פיניש. ס'געוען יעצט אן אסיפה אין ארץ ישראל וואו אלע רבנים זענען זיך צוזאם געקומען וועגן טעקנאלעדזשי און אלע עסקנים האבן געהאט סמארטפאונס, סאו אויב זיי מעגן עס האבן פארוואס זאלן מיר אונז עס נישט טארן האבן? סאו דעטס וואט איים טרייענג טו טעל יו, עטס הארגעטס ענק אוועק, ענקער נאמען איז שוין טויט, כ'ווייס נישט צי מ'עט עס נאך קענען מחי' מתים זיין, אבער מ'מוז דאך אנהייבן צו לעבן ווי א נארמאלער מענטש, כלל ישראל ברויך דאך האבן לידערס, סא זאלן זיי נישט הייסן רבנים, זאלן זיי הייסן ערנסטע לידערס, פארשטייערס. ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר. און נאכדעם, די קופת העיר האט אויכעט אן אינטערנעט. אונז האמער איין זאך וואס יעדער איינער ווייסט, קופת העיר, דאס אלע רבנים זענען אינוואלווד זענען אלע אויפן אינטערנעט, יעדע חסידות איז אויפן אינטערנעט. פארוואס זאלט עטץ וועלן איינפאפן דעם עולם? און פארוואס זאלט עטץ וועלן איינרעדן אז אונז האמער געמאכט דעם חורבן פאר כלל ישראל? עטץ האטס געמאכט דעם חורבן! עטס האט נישט אבאכט געגעבן אויף הכשר, איין באטער רב שעכט אין זיבן מדינות אין די גאנצע וועלט, איז אזוי ווי אחשורוש, ער איז מלך בכיפה אויף אלע זיבן קאנטינענטס, עטס האלטס אז דארט איז דא איין טראפ כשר פלייש? און סאלאמאן'ס שחיטה, ס'הייסט סאלאמאן? מיר האט געזאגט דארטן איינער וואס ער ארבעט דארטן, אז דער בעל הבית איז שוין זעקס זיבן יאר אנטלאפן פון ארץ ישראל, ער וויל נישט געבן א גט פאר זיין פרוי, און ער זיצט דארטן שבת און יום טוב, און ער זיצט מיט זונות, ער האט מיר אפן געזאגט, דער בחור וואס האט עס מיר פארציילט, ער דאכט זיך מיר א גרוש, איך געדענק שוין נישט אפילו, איך וויל נישט זאגן פונקטליך מען זאל נישט וויסן, ער האט מיר געזאגט ער גייט אויך ביינאכט מיט זונות, ער איז אויך נישט געמאכט פון ראבער, אהרן טייטלבוים זאגט דאך אז מענדעלע מעג ווייל ער איז נישט געמאכט פון ראבער, יעדער מענטש וואס איז נישט געמאכט פון ראבער מעג טון וואס מענדעלע האט געטון לויט דעם, נישט וואס איך זאג מען מעג, נאר איך זאג סתם אזוי, סאו לאמיר לאמיר אנהייבן א נייע ווערטשאפט, מיר זענען שוין אזוי פארקראכן. אז מען מוז שוין אנהייבן א נייע ווערטשאפט. שוין, און יעצט לאמיר גיין ווייטער.
יעצט וויל איך רעדן פון נאך אפאר וויכטיגע זאכן. קודם כל, ס'איז געווען יעצט וואלן אין קרית יואל, ס'איז געווען, מ'האט זיך געשלאגן מיט די גויים. עטס ווייסט, איך געדענק יארן צוריק, מ'האט נישט געוואלט דער רבי זאל בויען א שטעטל. קיצור, דער רבי האט דיסיידעט ער וועט צוזאמרופן אלע בעלי בתים, יעדן פרעגן, פארוואס ווילסטו נישט, פארוואס ווילסטו נישט? און יעדע זאך וואס מענטשן האבן געזאגט האט דער רבי אפגעפרעגט. ס'איז געקומען צו א פונקט וואו איינער האט געזאגט, רבי דו ווייסט דאך ס'איז דא א דרעפט, אין אמעריקע דארף מען גיין אין מיליטער, נאר וואס אונזער עולם גייט נישט, כל זמן מ'דרייט זיך אין ברוקלין דערקענט מען עס נישט, אז מ'וועט זיך אנהייבן צו דרייען אין אן אייגן שטעטל וועט מען דאך זען אז קיינער גייט נישט אין מיליטער, האט דער רבי געזאגט נצחני בני נצחני, דו האסט מיך באזיגט, און נאכדעם געווען נאכאמאל ווען מ'האט שוין אראפגעלאזט דעם דרעפט האט זיך עס נאכאמאל אנגעהויבן, אבער בקיצור. קרית יואל איז די איינע פון די רייכסטע שטעטלעך, יעדער דרייווט מערצעדיס מיט קעדילעקס מיט דייטשע קארן, און די גרעסטע וועלפעיר רעסיפיענטס, די גוים קענען עס נישט פארטראגן, שטאטס מען זאל זיצן שטיל פארפירט מען, ס'איז דא א פרוי וואס זי האט דארטן שיפלעך אויבן דארטן אין לעבן מאנטיסעלא, איז זי. זי רעדט ווי אן אנטיסעמיטקע, מען האט אראפגענומען, זי אזא אנטיסעמיטקע מען האט אפילו אראפגענומען נאך אפאר שעה וואס זי זאגט, זי זאגט זענען חיות זענען נישט קיין מענטשן, מען שלאגט זיך, זיי גנב'ענען צו אונזער געלט און אונזער וואסער מיט אלעם, איז למעשה יעצט האט מען געמאכט א גרויסן נצחון, פארוואס ווייל דער גאווערנער האט געשטימט פאר קרית יואל וועגן ענעקסעישן, יעצט ווען עטס זענטס קלוג זעצט. זיי זעצן זיך אראפ מיט די גוים און זאגן הער אויס אונז האב מיר געווינען יעצט וויל איך וויסן וואס דו ווילסט און וואס דו ווילסט נישט יעצט גייט אריינגיין אין א מלחמה פייט די גוים וועלן שרייען ווייטער זיי ווילן גארנישט און די אידן וועלן זאגן אז אונז ווילן מיר אלעס און די סוף גייט זיין אז דערצו אויך צען צרות איך האלט ס'איז דאך געווען דער ביטערער אומגליק וואס מען האט נעבעך געמאכט דא די געי לאו, אמעריקע גייט אונטער, עטס האטס אוודאי געהערט די נייעס וואס איז געווען די וואך, אמעריקע גייט נאכגעבן פאר איראן אלעס, ע די תירוץ איז ווייל מען קען עניוועי נישט האנדלען אנדערש, ס'איז נישט אמת, ווען אמעריקע לייגט אראפ דעם פיס וואלט דאס אלעס נישט געווען, נאר אונזער פרעזידענט איז דאך א פרא אראבער, און אלעס גייט דא מיט גרויס געלט. די אידן קומען נעבעך מסתם און טענה'ן צום פרעזידענט, אונז האמיר דיר געגעבן געלט זאלסט לויפן, און דו געסט אונז גארנישט נאך, זאגט ער דו טיפש, וויפיל האסטו געגעבן א מיליאן דאלער, צוויי מיליאן דאלער, מען קען אפילו נישט געבן אזעלכע גרויסע סומעס, אבער מען רעדט אפילו ווען יא, דא רעדט מען פון הונדערטער ביליאנס אוו דאלערס, יוראפ מיט אלע קאמפעניס ווארטן שוין ווען מ'עט אראפ לאזן די סענקשאנס, מען. ס'איז שוין דא דיעלס הער איך אין די צענדליגע טריליאנס אוו דאלער, און נאכדעם וועלן זיי האבן אין נאו טיים, ס'וועט נעמען פֿיר פינעף יאר, יעצט זעהן מיר אויס אזוי ווי מ'האט אויסגעזעהן אין ניינטין טוירטי פייוו, און אין ניינטין טוירטי ניין האט מען שוין אינוועידעד פוילן, רבותי די מלחמה גייט קומען, ס'וועט זיין להשמיד ולהרוג, ולאבד את. כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, און אזוי דער אייבערשטער וועט עס טוהן, די זעלבע ווי צוזאמען מיט זיי דעם נס פון פורים, כ'האב מיך אייביג געוואונדערט אסתר המלכה בעט כסווני לדורות, כ'מיין אידן האבן שוין געהאט אסאך ניסים, וואס איז געווען דער גרויסע זאך פון כסווני לדורות? מען קען זאגן אז אסתר המלכה האט געזעהן אז דא גייט קומען געוואלדיגע צרות פאר אידן נאכאמאל פון איראן, און. און אסתר המלכה האט אונז געוואלט אויסלערנען וואס מען דארף טון, מען דארף תשובה טון, דאס איז די איינציגע זאך וואס וועט העלפן, עס האט גארנישט געהאלפן אז מדינת ישראל האט באמבארדירט דעם נוקלעאר רעאקטער פון איראק, אז עס איז נישט איראק איז עס איראן, איראן איז א גרויסער כח אין די קליפות און אין די טומאה, עס ווערט געברענגט מורא'דיגע זאכן, איז אונז האבן מיר נישט געוואלט מוחה זיין, מיר האבן געלאזט סאטמאר מיט. די אלע ארגאניזעישאנס מיט פאפא מיט אגודה זאלן זאגן אונז זעמיר אויך מיט די דזשענדער לאו ס'עט זיין להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים פארשטייסט שוין נאך אז ס'שטייט שנהנו מסעודתו של אותו רשע נו אז ס'איז געווען אלעס כשר לעשות כרצון איש ואיש וואס איז געווען דעמאלטס שנהנו מסעודתו של אותו רשע די תירוץ איז ס'איז אלעס געזאגט איידל שנהנו מיינט מען ס'איז געווען זנות והראיה מ'הייסט אז ושתי זאל קומען אויסגעטוהן נאקעטערהייט. ס'איז געווען איין שטיק זנות און יעדער האט זיך געלאזט וואויל גיין, און דאס איז געווען להשמיד להרוג ולאבד, רבותי יעצט האלט מיר נישט ווייט, ווער ס'זעהט דעם פאליטיק וויאזוי די וועלט איז אנגעצויגן יעצט, דער גוי איז מסכים אז ער לאזט זיך אויך הארגענען, ער געבט פאר איראן אטאמישע באמבעס, ער איז מסכים זיך צו לאזן הארגענען, ווייל דעמאלטס העט אויסקומען אז מדינת ישראל העט אויך אונטערגיין. אמעריקע האט שוין געכאפט זייער מיסטעיק, זיי האבן זיך געקניפט צו מדינת ישראל, האבן זיי פארלוירן די אראבער, ווילן זיי יעצט צוריק גיין מיט די אראבער, געזונטערהייט, אבער דער אראבער וויל דעם אמעריקאנער אויך נישט ווייל דער אמעריקאנער איז א קריסט און ער איז א מוזלעם, און במילא ער וויל אים אויך נישט, ער וויל אים אויכעט אונטערברענגען, די סיבה נאר פארוואס ער זאגט ער וויל אים אונטערברענגען איז ווייל ער האט צו טון מיט מדינת ישראל, ניין ניין ניין זיי האבן זיך נאך געשלאגן פאר ס'איז געווען א מדינה, ס'איז געווען די אלע יארן וואס די מוזלעמס מיט די קריסטשעס האבן זיך געשלאגן זיי האבן איבער. איינער האט איבערגענומען פון אנדערן גאנצע מדינות, ס'איז געווען, ווער ס'ליינט די היסטערי ווייסט אלעס וואס ס'איז געווען, ספעין איז אמאל געווען אראביש, אמאל איז עס געווען נוצריש, און איבעראל איז אזוי געווען, איז למעשה וויבאלד אונז טוהן מיר אלע עבירות שבתורה, כ'האב ענק שוין געזאגט, מ'האט יעצט געטראפן אז אלע. תפילין זענען פסול, רוב פון זיי, איך שריי דאס שוין לאנג, די שחיטה רעדט מען דאך נישט אז ס'איז פסול, ס'איז דאך שוין אינגאנצן נעבעך, מען זעהט ווידיאוס פון באהאלטענע בית השחיטות, זיי ווארפן די טשיקענס פאר די שחיטה, זיי שפילן בעיסבאל, נאכדעם שעכטן זיי אפ דעם קאפ, זיי ווארפן אריין דעם קאפ, די טשיקען לעבט נאך, אין סקווער האט מען אמאל געמאכט א לוויה פאר א טשיקען וואס האט ארומגעטאנצט סקווער, איך וואלט געמאכט. א א בדיקה אויפן חלף פון דעם שוחט, אבער אפנים סקווערע רבי דער אלטער נאך רבי יעקב יוסף האט געהאלטן מען זאל אזוי מאכן האט מען עס געמאכט, באמת ווען דו זאלסט יעצט באקוקן די בהמות נאך די שחיטה הייבן זיי זיך נאך אויף און זיי וואקן ארום, מען זעהט ווידיאוס, סאו קיין שחיטה איז נישט דא, קיין תפילין איז נישט דא, ויראו ממך איז נישט דא, ספר תורות איז דאך די זעלבע מיט די קלף וואס איך שריי שוין לאנג, טהרת המשפחה היט מען נישט אפ, איז וואס האט עטס געמיינט ווילאנג וועט דער אייבערשטער ליידן? יעצט קומט שוין פאר סוף שמיטה, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, יעצט דארף משיח קומען, און יעדעס מאל וואס ס'איז דא עת רצון צו די גאולה אז מ'טוט נישט תשובה גייט עס ארגער, ס'ווערט נאך ארגער, און יעצט קומט נאך תשעה באב אויכעט, ס'איז א נדחה, איר ווייסט וואס א נדחה איז? דער אייבערשטער זאגט איך ברויך נישט ענקער פאסט, תפסת מרובה לא תפסת, מ'זאגט אויף רוסיש דו פאסט נישט דו גנב'ע נישט פאסט נישט און גנב'ע נישט, מאך נישט אן אזא חילול השם, און טו וואס דו ווילסט און מיינען מיינען אז ס'עט זיין אלעס גוט, עניוועי. עס זענען געגאנגען די אידן, זיי האבן זיך אריינגעשטעלט אין די מאנסיער סקול באורד, עס איז נישט דא דארטן קיין איין איד וואס עס לערנט ביי זיי אין סקול, און זיי גייען איינטיילן דעם גוי וואס צו טון מיטן געלט, וואס איז געווען דער סוף? אז מען האט אריינגעשטעלט א גוי, א ריסיווער, וואס האט עטס געמיינט ווי לאנג קען דאס אנהאלטן, די סקווערע גניבה מיט די וויזשניצער גניבה מיט די אלע זאכן, ווי לאנג מיינט עטס אז דאס וועט אנהאלטן, יעצט שלאגן זיך אייביג די אסעמבלי מיט די סענעט, איז דער גאווערנער איז דער מכריע. אבער עטס קענטס זיך נישט נעמען און טרעטן דעם גוי אויף די הינער אויג, עטס האטס דארטן גארנישט, אין מאנסי איז מען גערעכט, מיט די גרעסטע טעקס פעיערס זענען די אידן, און זיי געניסן נישט דערפון נאר די גוים געניסן דערפון, אבער ס'איז אלץ בעסער דער גוי זאל זיין א פראנט ראנער, דער רבי פלעגט אייביג זאגן נעם אריין א גוי, ווייל א איד וועל איך נישט קענען ארויסווארפן א גוי, ער. טוה נישט גוט, וועט מען שרייען דו טוסט עס ווייל איך בין א איד און דו דיסקרימינעיטסט מיך, און אזוי שרייט מען פארקערט איך בין א גוי און דו דיסקרימינעיטסט מיך, און ווער שרייט העכער? אוודאי דער גוי. יעצט זוגיבי טוט דארטן מיטן לאו סיסטעם וואס ער וויל, זוגיבי איז א גוי קענסט אים גארנישט טוהן, אבער ווען ס'זאל זיין א איד שרייט מען. יעצט ס'איז דא א איד ער הייסט אברהם סטרולאוויטש ער האט א הויז אין דאונטאון ברוקלין זיין הויז.

באט האו דיד יו סטארט די פלאד? איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? דא גייט פאר אזא מין מעשה אז יעדער איינער טוט וואס ער וויל און ס'ווערט נאכדעם א חילול השם, און איך בין שוין נישט אזוי איבערצייגט אז דאס וואס איך האלט אין איין זאגען אז די אראבער וועלן אריינשיסן אויף אמעריקע און ס'וועט נישט זיין דא א סעיף העווען, איך האלט אז די אראבער וועלן מאכן דא א בירגער קריג און זיי וועלן זיך אויפשטעלן. און זיי וועלן אנהייבן צו הרג'ענען די אידן דאס ערשטע אזוי ווי מ'האט אייביג געטון ביי יעדע מלחמה. וואס איז דער איד שולדיג? וויאזוי האט דער קלויזנבורגער רב געזאגט אז ס'פארט א שיף פון עפעס איין לאנד אין אפריקע פון דאקאר אויף א צווייטן לאנד וואו ס'וואוינען נישט קיין אידן טויזנט מייל ארום און ארום, ס'געשעהט א זאך אויף די שיף, די שיף זינקט, זאגט מען דער איד איז שולדיג. דו זעסט אמאל אין ספעין איז געזעסן צוויי אפיציר מ'האט זיך געבלוטיגט צוויי זייטן, געהארגעט, שרייט איין אפיציר א דזשענערל איז געזעסן אין אין האספיטל, זאָגט ער פֿאַרן צװײטן, װײסט אַלץ שילדיק דער ייִד? זאָגט ער, דו פֿערד. ס'איז שױן נישטאָ קײן ייִדן פֿיר הונדערט יאָר בײַ אונדז אין לאַנד, זאָגט ער, דאָס איז דאָך דער שילד, חכם, װען עס זאָל זײַן דאָ ייִדן, װאָלט מען אױף זײ אַרױפֿגעלײגט אַלעס און װאָלט זײ אױסגעבלוטיקט. װעגן דעם האָט ספּײן נאָכדעם געמאַכט, אַז מע לאָזט שױן צוריק ייִדן. יעצט, ס'איז דאָ, װאָס זײ זאָגן, אַז ער איז עפּעס אַ שטיקל קרובֿ מיט דעם שטאַרק אױכעט. איך װײס נישט װיפֿל אמת ס'ליגט מיט דעם סטרולעװיטש, מיט דעם שטאַרק, אָבער, איט דאָזענט סאַונד גוד, רבותי, איט סאַונדס װערי בעד. יעצט. ס'איז דא נאך א זאך, מ'מאכט יעצט א קומזיץ אויף א שיף, חיים הערש פריינד, דער וואס האט באפרייט ברוך מרדכי לעבאוויטש, אינאיינעם מיט זיין שותף דעם וועלטס גנב וואס האט אפגע'גנב'ט פון רוסישע אידן מחזורים, אפרים שטיין, איז קענען נישט רעיזן געלט פאר נחמיה, זיי זאגן נחמיה ווערט דארט אין די פרעס צוזאם. בקיצור האבן זיי געמאכט יעצט א נייע זאך, מ'גייט פארן אויף א שיף, און ס'קאסט פינף הונדערט דאלער א פלעיט. כ'וואלט געזאגט מ'זאל נעמען ברוך מרדכי'ן זאל דארט זינגען. ברוך מרדכי דארף זינגען אומזינסט. אנלעס ער האט ענק שוין באצאלט גרויס געלט ווייל ער דרייט זיך פריי סאו פארשטייסט סאיז נישט קיין דזשאוק דאס, כ'הער ער פארט אויף מאנטריאל צו זיין משפחה'ס חתונות די אייניקלעך, כ'הער ער פארט אויף ארץ ישראל, ער איז דאך בסך הכל אנדער פראבעישאן, נאר זעהט אויס מיט געלט קען מען אסאך זאכן ערלעדיגן. קען זיין ער האט ענק שוין באצאלט, ווען נישט דארפט עטס ביינעם בעטן געלט ער זאל געבן צושטייער און נחמיה זאל זיצן אין תפיסה און ער זאל זיך דרייען פריי, פארוואס ווייל נחמיה האט נישט קיין געלט? די גמרא זאגט אז ווען א זקן נואף האט דער אייבערשטער פיינט, פרעגט די וועלט א קשיא, דער אייבערשטער אלהיהם של אלו שונא זימה, איז זאגט די וועלט דער מהרש"א מן הסתם און אנדערע כ'געדענק נישט יעצט פונקטליך, אלע זאגן זיי אז דא האט ער אים דאפלט פיינט, ווייל מילא ביסט געווען יונג, האסט געהאט א תאווה, מילא, אקעי האסט דיך נישט געקענט מתגבר זיין. עס גרייכט מער ארבעט וואס עס האט נישט געארבעט, אבער נעמען א מענטש וואס ער איז שוין אלט, וואס ער האט שוין אן ערד גערוך, און ער זאל גיין זינדיגן מיט זנות, איז אז ער גייט נאך זינדיגן בין אדם למקום, ווי מען זאגט ער נעמט א גוי'טע צו אן אנדער, נישט וואס דאס איז א היתר, אבער דאס איז מינימייזד דעם חטא, צו נעמען א אידיש קינד און אים אזוי אומגליקליך מאכן, און דאס איז וואס זיי טוען יעצט אין קאורט, זיי נעמען היינט אויף זיי. ארויסגענומען פון די כלים די ברודער פונעם וויקטים אזוי אז ער האט שוין געשריגן פאפא רב האט געוואוינט לעבן מיר און ער האט געשריגן וואס איז מיין פרייוועט לייף דיר וויכטיג צו די טעסטעמאני און איך האב דאס געווארנט דעם טויבענפעלד דער סוף גייט זיין דער דער לויער וועט אים אריינפירן אין דר'ערד אזוי ווי מ'האט נחמיה'ן אריינגעפירט און דער דזשאדזש וועט אים באצאלן פאר דעם אלעם ער וועט נישט קענען מאכן אזוי העהע ער געט אים נאר אפאר וואכן צו אפאר חדשים נישט וואס מ'איז אזוי מצער א משפחה. מיט זיין מסביר פארן דזשאדזש אלעס וואס דא גייט פאר, און דער דזשאדזש איז נישט קיין בהמה, עס איז נישט זיין ערשטע קעיס עניוועי. און אז ס'טוט זיך וועגן סקווער ווייסט ער אויכעט, ווייל יעדער ווייסט דאך וועגן דעם שפיצער וואס האט געברענט הייזער, אז ווען מען קוקט אן די סקווערע דארט אין קאורט, זיי זעהן אויס עפעס אזעלכע גענגסטערס אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב עדווערטייזט וועגן עפעס א דירה וואס איך האב צו פארדינגען, גייען מענטשן זיך באקוקן עס, און זיי ווילן מאכן גראד א פלעי גרופ, ווייל היינט איז פלעי גרופ זייער, גוט צו מאכן ווייל ווייל דעבלאזיאו געט דאך פאר א פלעי גרופ דער אמת איז איך ווייס נישט וואס יעדער פלאגט זיך סאטמאר זאל מאכן פאפא זאל מאכן שטעלטס ענק צוזאם מאכטס אליינס אפאר פלעי גרופס עטס קענטס ווערן גרויסע עשירים אבער די פראבלעם איז דא אזוי איך זאג יעדן איינעם אז די הויז איז נישט קיין פייער פרוף הויז און חלילה ס'וועט אנהייבן צו ברענען ברענען אלע קינדער זאגן זיי אונז קער מיר נישט זאג איך זעסט? דאס איז דער חילוק צווישן א מענטש וואס ער איז נישט געלערנט און וואס ער יא געלערנט. איך וויל אנזאגן פאר יעדן איינעם, ס'גייען זיך עפענען דא צענליגע פלעי גרופעס ווייל מען געבט אסאך געלט, די גאווערמענט געבט פאר דעם. זאלט זייער וואטשן אז ס'זאל האבן א געהעריגן סערטיפיקעט אוו אקיופענסי אז מען זאל מעגן דארט האבן א פלעי גרופ ווייל טאמער דיין קינד וועט חלילה פארברענט ווערן וועסטו האבן די אש און דאס וועסטו קענען באגראבן. ס'איז נישטא צו וועם צו רעדן, ווייל יעדער וועט שרייען מי נא ספיקע אינגליש, און נאכדעם וועט מען לויפן צום רב, מאך זיכער אז מ'זאל יענעם נישט, ווי מ'זאגט, מסר'ן, ווייל די מסירה, עטס קענטס די אלע באלאוני פון די רבנים, דאס קענט עטס שוין, סאו זייט זייער קעירפול מיט וואס עטס טוטס, און ווי עטס שיקטס ענקערע קינדער. יעצט איז אויך געווען אין סאוהא, דאס איז אין די סאוט האדסאן, דאס איז אין די לאוער איסט סייד, איז געווען א דעי קעיר, וואס א קליין קינד איז דארט געהארגעט געווארן. און זענען יעצט דערגאנגען אז פערצן יאהר ארבעטן זיי שוין אן א לייסענס, איך בין זיכער ווען עטס וועט גיין באקוקן די סאטמארע בנינים איז אויך די זעלבע, א שכן פון סאטמאר פון וויליאמסבורג'ער סקול האט מיר געזאגט אז זיי דארפן בויען א דינג סטעירס ארויס צו גיין ווייל ס'פעלט איין סטעירקעיס און די גאווערמענט האט עס שוין שיעור אפגעשפארט נאר אונז האמיר דאך קאנעקשענס אין די בילדינג דעפארטמענט נאר מיט מלאך המוות האט עטס נישט קיין קאנעקשענס און היינט צו הרג'ענען יענעמס א קינד איז א דזשאוק נאובאדי וויל טורן אר בלינק ען איי.

יעצט אז די געסט אריין דיין קינד אפילו אין די גרויסע מוסדות דארפסטו וויסן וואס די טוסט ביקאוז סאטמער צי פאפא די וועלן זיך נישט איבער דרייען אז די וועסט פארלירן דיין קינד ס'וועט זיי וויי טוהן ווייל נישט ווייל ס'א אידיש קינד ס'איז נישט ווייל ס'איז א איד ס'וועט זיי וויי טוהן ווייל זיי קענען גנב'נען ווייניגער געלט אבער ס'איז אנבעליוועבל וואס פאר א חיות כלל ישראל איז געווארן אנבעליוועבל. יעצט וויל איך זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא א איד ימח שמו וזכרו פאר זיין נאמען אפילו, הייסט מתתיהו סאלאמאן, מען האט אים געברענגט פון ענגלאנד, א קארופטירטער משוגענער, ער איז ביזי מיט טשיילד סעקשועל אביוז אז מען זאל עס באהאלטן באהאלטן באהאלטן, יעצט איך האב ענק נאכגעזאגט אז אז דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט פאר א איד וואס האט געהאט אין לונדון א תלמוד תורה אז ביז דריי קינדער מחללי שבתים פון שטובער פון מחללי שבתים מעג מען אריין נעמען אין א כיתה ווייל אין א כיתה איז דא פופצן צוואנציג איז די צוואנציג וועלן איבערארבעטן יענע. אונז גייט אבער אזוי טאמער מ'האט א אייפאון דעמאלטס דארף מען שוין ארויסווארפן די קינדער. איז דא דער מתתיהו סאלאמאן א פערד בצורת אדם. טאמער גלייבט איינער נישט אז א מאנקי קען ווערן באשאפן פון א מענטש קוקטס אן מתתיהו סאלאמאן. זיין טאטע מאמע זענען געווען מענטשן און ער איז א מאנקי בצורת אדם. ער האט נאר נאך איין פראבלעם ער קען נאך לערנען אויך. האט אים געברענגט דעם משוגענעם ער זאל זאגן מוסר דער האט אזא חרבן געמאכט ביי די אינגעלייט מיט אלעם. עניוועי, איך געדענק אז ווען ער איז געווען אינגערמאן איז אים אויך געשטאנען די ערוה גרייט, האט ער דא אפגעדרייט אינגעלייט און גערעדט מוסר זאכן וואס ער האט נישט געדארפט רעדן א פערד, עניוועי יעצט האט מען אים סאבפינעט ווייל כ'האב ענק געזאגט היינט סובפינעט מען יעדן רייט און לעפט מען האט נישט קיין מורא פאר קיינעם מען האט נישט קיין מורא פאר רבנים מען לאכט שוין פון זיי קיצור האט מען אים סובפינעט מען האט אים אקיוזט אז ער האט מעניפולעיטעד די קאסטעדי פון א קינד. ער האט איינגערעדט פאר דעם קינד, ס'איז אן עלף יערעדיגע מיידל, און ער האט געזאגט אז זי זאל זיך אוועקרייסן פון איר מאמע'ס הויז, פארוואס? ווייל די מאמע איז נישט גענוג פרום, זי האט מסתמא א סעלפאון, ווער ווייסט דער בהמה, און האט אנגערייצט דעם טאטן אויכעט, יעצט האט די מאמע געפיילט פעיפערס קעגן אים,

יעצט אין ארץ ישראל געט די גאווערמענט געלט פאר משפחות וואס האבן אסאך קינדער, קיצור יעצט ווילן בעלז מאכן גרויס געלט און זיי ווילן זיך אויפארבעטן אין בית שמש, איז אויף וואס טוט מען, אויף וועמענס חשבון טוט מען עס, מען הייסט יעדן קינד אז מען זאל געבן געלט, יעצט משרד החינוך געט זיבן הונדערט שקל פאר א קינד א חודש, איר הערט וואס דא טוט זיך, און זיי ווילן עקסטערע צוגנבענען נאך געלט, איז ברוך השם זענען אויך געגאנגען צו די פאליס, מען גייט. היינט לאכט מען פון רבנים. זעהט אויס עפעס יא ווערד געווען די מלחמה. עניוועי, מיין מלחמה דער איז. יעצט איז דא נאך א זאך כ'האב ענק שוין געזאגט די ליטווישע, משל אז די גייסט אויף לעיקוואד מוזט אינטערשרייבן אז די גייסט נישט ווערן קיין חתן אין די נעקסטע האלבע יאר ווייל מסתם, כ'נעם דא א דיסקלעימער, מסתם מלכיאל וואוינט מיט די אלטע מיידלעך ווייל אים איז נישט גענוג איין ווייב ער האט צוויי ווייבער איז במילא פארגינט ער נישט אז א א בחור וועט חתונה האבן מיט זיי ווייל ער ברויך זיי האבן. אבער שטייט ביי יוסף הצדיק פארוואס האט געקויפט פוטיפר יוסף הצדיק למשכב זכר ער ברויך זיי האבן פאר משכב נקיבה מען האט אים אלץ געזאגט ס'איז א רשעות מ'לאט נישט חתונה האבן די בחורים און די מיידלעך יונג מען פארקויפט אזא בעלאוני סטארי ביטול תורה ביטול תורה איך זעה וואס זיי האבן חתונה פארן זיי ארום מיט די ווייבער וואכן וויקעישאנס האנימונס ווי איז די ביטול תורה דעמאלטס. עניוועי, ס'האט איינער אמאל א ליטוואק געזאגט אז דער בחור זעהט דאס מיידל כאטש זעקס חדשים יעדן טאג דרײַ שעה, נאר צו זאגן קרבנות האט ער מורא צו זאגן אז ס'ביטול תורה, זיי הייבן אן ביי אשרי. לצים. עניוועי, נאכדעם איז אזוי, אין לעיקוואד איז היינט דא מסתם טויזנט מיידלעך וואס זענען צווישן פֿינף און צוואַנציק ביז פֿערציק יאר אלט, טויזענט מיידלעך און זיי קענען נישט קיין שידוך טוהן ווייל שטעל דיר פאר א בחור איז אַכט און צוואַנציק און ניין און צוואַנציק וועט ער דאך נישט נעמען אן אלטע מויד וואס האט שוין נישט די וסת ווייסט נישט צו זי וועט האבן קינדער זי וועט מוזן קויפן מעדעצינען זאל קענען שוואנגער ווערן איז וואס טוהן זיי נעמען זיי די יונגע די זיבעצן די אַכצן די ניינצן די צוואַנציק עס איז געווארן ממש א רשעות ווייל יעדע זאך וואס איז אנדערש ווי די תורה ארבעט נישט די תורה זאגט בן שמונה עשרה לחופה.

יא זענען שוין מסכים. יעצט ר' גרשון עדלשטיין דער ראש ישיבה פון פאנאוויטש האט שוין אויכעט מסכים געווען אז מען מעג חתונה האבן. הי איך לאך א גוט, ס'איז געווען דא א ישיבה אין אויף עיטי פיפט סטריט לעבן בארא פארק, איז געווען דארט א ישיבה און ס'איז געווען א ראש ישיבה וואס ס'האט געהייסן בית התלמוד, ס'הייסט דאך היינט אויך אזוי בית התלמוד. איז דער ראש ישיבה, איך געדענק נאר נישט זיין נאמען, ער איז געווען אלט פערציג פינף און פערציג יאר ווען ער האט חתונה געהאט, און עפעס אין די שבע ברכות איז ער געשטארבן, האבן די לצים געזאגט ווייל ער האט חתונה געהאט איז ער געשטארבן, אזוי האט ער געלעבט א מחיה עס האט אים גארנישט געפעלט, פארשטייסט זיי האבן געמאכט לצנות פון חתונה האבן. יעצט גייט עס על כל פנים, ווי וועט וואס וועט מען טוהן מיט די. אלע פערציג יעריגע מיידלעך ווער וועט זיי נעמען? ס'איז ממש א שאנדע, און אפילו ס'וועט זיי שוין נעמען א סעקאנד מערידזש צו א פארביטערטער בחור, אויף דעם האט מען געדארפט פארקויפן פארן עולם ליגן תורה תורה תורה תורה, שעם אן יו אל. מלכיאל האט נישט געהאט א פראבלעם מיט תורה, ארבעטן דארף ער נישט, ער האט זיך אנגעזייגט צוויי ווייבער, איינע איז אים נישט גענוג, ער האט איינע אין ארץ ישראל און איינע אין חוץ לארץ, און ווער ווייסט וואס נאך ער טוט מיט די מיידלעך, וואטשט צו וואס וועט נאך ארויסקומען. יעצט די אלע וואס זיי זיצן און לערנען און זיי קענען נישט חתונה האבן, איז ס'דא איינער דאן גערטלער, ער איז א גרויסער מיליאנער, ער האט גענומען יעצט דריי וואכן, אין די דריי וואכן האט ער גענומען יונגעלייט מ'זאל ארומפארן אין יוראפ,

איז אזוי ווי ער האט אבער נישט געטארט רעדן צו מיר ווייל ער האט צוגעקאלט אין אמעריקע האט ער מיך שוין נישט גערופן איז געבליבן דאס קינד ביי אן אנדער און צו הרב וואזנער'ס זון האט א קינד צו נישט ווייס איך נישט עניוועי כ'האב אים אלץ געזאגט משה שאול איז א פאליטישן א שמוציגער יונג און משה שאול זיצט מיט נאך איינעם אויפן בית דין דארטן וואס ער איז אן איידעם ביי קליין אייזקרים. וואס זיין ווייב וועט ענק פארציילן די טאטע האט איר אריין געשיקט דארט אין א סטאר צו קויפן א שטיקל ברויט און ער האט איר געטאטשט ביי די הויט יאפי איז ארויס געווען דערשראקן און זאגט טאטי ס'נישט דא קיין ברויט נעם מיך שוין אין סקול דעמלטס האט קיינער נישט געכאפט וואס גייט פאר נעבעך דער סטאר קיפער האט איר געטאטשט היינט איז א מאמע פון זעכצן זיבעצן קינדער זי וואלט געהאט זעכצן זיבעצן קינדער ווען מען נעמט נישט קער ווען אוי דאס איז אן אומגליק עניוועי משה שאול איז א בעל מכשיר ער לעבט פון דעם. ער האט געגעבן א הכשר אויף א רצועות פאבריק און רב לאנדאו איז אים געגאנגען פרעגן אויף א רציעה, ער איז דאך די שטאטס רב, א איז ער געגאנגען פרעגן די, זיי האבן דארט אויכעט א לשכת סת"ם, איז ער געגאנגען פרעגן פון משה שאול אין נאמען פון רב לאנדאו צו די רצועה איז כשר צו נישט, בקיצור מען פארקויפט עס אין האלסעיל, האט משה שאול געזאגט יא ס'איז כשר, ער איז דער בעל מכשיר, בקיצור. למעשה האט מען נאכגעקוקט מען האט געזעהן ס'איז פסול די אלע רצועות זענען פסול וואס ברענגט מען מסתם פון דזשעפען כ'האב ענק שוין געזאגט מען ברענגט פון די אראבער ברענגט מען די אלע הויט די עורות ס'איז נישט דא קיין כשר'ע פארמעט און ס'נישט דא קיין כשר'ע תפילין און קיין כשר'ע רצועות ליידער עניוועי יעצט איז נתגלה געווארן דער אמת אז משה שאול קליין האט אונז ברוך השם געגעבן טרייפענע רצועות. יעצט ס'קאכט זיך זייער אין בני ברק, ס'איז ווידער דא אסאך קעיסעס, איך פאר מערטשעם יעצט גראד די אנדערע וואך צו צוויי וואכן ארום אויסצוסטרעטענען דארטן זיי צו לערנען וויאזוי מען דארף פייטן, ווייל די פייט איז נישט מיט די פעדעפיילס ס'איז מיט די רבנים, די רבנים לאזן נישט ס'זאל ארויסקומען, ס'איז דא יעצט אין בני ברק עטליכע עטליכע פרשיות וואס איז געווען ממש א שרעק, און זיי נוצן שוין דעם זעלבן פסוק וואס איך נוץ, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה. איז רש"י שרייבט דארטן כי אנוסה היא, זי איז געווען אן אנוסה ובחזקה עמד עליה כאדם העומד על חברו להורגו, הערט א לשון רש"י, איך נוץ עס די גאנצע צייט, זיי זעען שוין אז מען קען נישט אזוי לעבן און זיי בעטן אז איך זאל קומען, זיי זאגן יעצט אז ס'איז געווען א מעשה פון איינע פון די חשוב'סטע ישיבות אין ירושלים, האט מען נתפרסם געווארן דארטן אז ס'איז דא א בחור וואס דער בחור כאפט אן בחורים, בכח געט א כאפ אן, און ווייסטעך אמאל א בחור פארלירט זיך און ס'ווערט א קישוי אבר ווערט ער צוהיצט, און ס'דא א איד אן איש מכובד וואס ער ארבעט אין א ישיבה זיי ווילן נאך נישט געבן די נעמען אזוי ווי איך וויל נישט געבן די נאמען פון חזקל טייטלבוים'ס משפחה ווער ס'איז געווארן נעבעך א מ'האט זי מאנס געווען איז בקיצור ס'גייט פאר גרויסע זאכן. מ'האט יעצט אין צפון הארץ, דאס איז אין אין צפון, דאס איז אויבן אין צפת ערגעץ, האט מען יעצט אויכעט ארויסגעווארפן א מחנך פון חדר וואס ער פלעגט טאטשן קינדער, און היינט גלייבט מען עס שוין, ס'איז שוין געווארן אנדערש די גאנצע מצב, ס'שלאגט זיך גענוג אין אמעריקע ביז ס'קומט אן אויף ארץ ישראל, הגם איך בין שוין געווען אפאר מאל אויכעט. יעצט למעשה דעם מענטש וואס מ'האט יעצט ווי מ'זאגט. אוועקגעשיקט איז למעשה איז עס א מורא'דיגע זאך ווייל מען האט שוין לאנג געווארנט די ישיבה אז ער איז א מניוול, מען האט אלעס פארשטעלט און באהאלטן, ער האט אזוי מכשיל געווען צענליגע קינדער, יעצט האט מען עס שוין ברוך השם אויפגעפיקט, מען האט אים אריינגעזעצט אין דזשעיל, שרייט אבער יעדער נו וואס האב איך דערפון יעצט, אז למעשה איז דאך עס א גרויסע פראבלעם ווייל ער האט אין די צייט אזויפיל קינדער נעבעך אומגעברענגט, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט. איך בעט נאכאמאל דעם עולם, מען דארף עס נישט האלטן גרינג, ס'איז א אייביגע מלחמה, און ממילא וועט מען אייביג דארפן טון אין דעם. יעצט איז אויך ארויסגעקומען אין די דזשעי סי, דאס איז די אידישע קראניקל אין לאנדאן, שרייבן זיי אז פאדעווע הייסט מען זאל געבן געלט פאר העלבראנד. האב איך ארויפגעלייגט אז פאדעווע איז א טשיילד אביוז ענעיבלער, ער לאזט אז מען זאל קענען טוהן טשיילד אביוז, זיין ווארט איז נישט קיין ווארט, און טראגטס אים ארויס פון ענגלאנד, ווי שנעלער עטס עס פטור ווערן פון דעם כלב טמא, עט עטס האבן א קלין קאמיוניטי. דאס נעגלעקשן פון טשיילד סעקשועל אביוז ברענגט אויכעט א נעגלעקשן פאר אלעמען. מען האט יעצט געטראפן א יונגעל אין א באקס, געווען אוועקגעפאקט אין א באקס, און מען האט אים געטראפן אין אילת, און יעצט הייבט זיך אן אריינצומישן די גאווערמענט, וויאזוי דאס אז מען האט נישט געוויסט פון דעם, ס'איז אנבעליוועבל, רבותי אז עטס זעטס אז א שכן האט קינדער און קען זיי נישט אויפציען, טריי טו סטעפ אין און העלפ, רוף די פאליס, ניין וואן וואן אדער די טשיילד פראטעקשן, יעצט ס'איז געקומען מורא'דיגע גוטע נייעס פון אוסטראליע, אז בית מדרש, טשורטשעס, להבדיל, סקולס,

ס'דא די חיה לייף ליין, מלכה לייפער הייסט זי, איך רוף זי חיה לייף ליין, זי איז יעצט אין ארץ ישראל, זי פייט איר עקסטרעדישען, זי זאגט אז מ'זאל איר נישט עקסטרעדעיטען, איר הערט פארוואס? ווייל זי איז סייקאטיק, סייקאטיק מיינט זי איז א טויטע משוגענע פרוי, זי איז פערציג יאר אלט, האט א שטוב מיט אכט קינדער, און גייט טוהן אזוי, טשעפען מיידלעך און טאטשען זיי ווי מ'טאר נישט, אנאפראפריעט, אז זיי זענען אלע קראנק, פופצן מיידלעך. און שטעל דיר פאר מ'האט פאר איר געצאלט ווער ווייסט וויפיל הונדערט פופציג טויזענט דאלער א יאר וועידזשעס, ווער האט זי גענומען? בעק זאל נעמען אויף אלע אידישע קרענק אן עק, ער הייסט פאר בחורים צי דיר נאר אראפ די הויזן, לאמיך נאר זעהן דארטן ביי די ערווה אפשר האסטו שתי שערות אנישט קענסטו פאר מיר נישט באקן קיין מצות, חזירה, דאס אינגל גייט אין מקווה קענסט דאך אים דארטן באקוקן דו חזיר דו. געווען א אינגל איז אראפ פון וועג אינגאנצן איך האב אים צוריק געברענגט ווען איך בין געווען אין אוסטראליע איך האב אים געזאגט זאל בעק אראפ גיין פון וועג נישט דו, עניוועי זי טענה'ט. יעצט אויב זי איז סייקאטיק וויל איך פארשטיין וויאזוי איז זי געווען א פרינציפעל אין אזא גרויסע סקול אזא לאנגע צייט? איך האב מורא זי איז נישט סייקאטיק, איך האב מורא אז איר טאטע איז דער לייפער דער חזר וואס איצט האט מען אים אמאל אפגעשפארט פון מאה שערים, ווער ווייסט וואס ער האט געטון מיט די טאכטער. עניוועי, איך בין נישט אזוי באקאנט מיט חכמת הפרצוף, מען זאגט גראדע אז דער רב עזרא שיינבערג דער וואס מ'האט אים געכאפט יעצט מ'האלט שוין עפעס צוואנציג פרויען, ער האט געהאט א פאלשע וועבסייט, ס'איז אנבעליוועבל וואס מענטשן זענען. זיי אפירן צו זיין צדיקים ס'איז חזירים, עניוועי מ'זאגט אז ער האט געקוקט אויפן מענטש האט ער אים קען זאגן זיין גאנצע מהלך החיים אז דו קוקסט אן גוט דער מלכי לייפער קענסטו זעהן זי איז סייקאטיק מ'זעהט זי איז א בעולת בעל אויכעט כ'האב מורא צו נישט איר טאטע האט זי בועל געווען. יעצט די פרייע זעהן אז די רבנים זענען גארנישט ווערט ווילן זיי מאכן א נייע ענטיטי אזוי ווי ס'איז דא רעפארם קאנסערוואטיוו און ארטאדאקס ווילן זיי מאכן א נייע השגחה ס'זאל הייסן קאושער אבער דער באלעבאס ברענגט אריין נאר כשר'ע פראדוקטן. מען זאל נישט מוזן האבן קיין ראביניקעל סופערוויזשען, איר זעט עטס האט זיך אזוי ראו מה שגרמתם לעצמכם, עטס האט זיך אזוי ביליג געמאכט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט דער באיאנער רבי האט זיך אריינגעלייגט אין א אין א מבוקה, ער האט אויך געדזשוינט די קלאב אז מען זאל בויקאטן, ער זאגט אז אפילו א עם פי טרי טאר מען נישט האבן. זיין עפעס א גאנצע מעשה אז איינער פון די פריעריגע באיאנער רבי'ס איז געזעסן אין תפיסה איז ער ארויסגעקומען האט ער געוויזן די אויערן טוט אים וויי האט מען אים געפרעגט פארוואס זאגט ער האט נישט געוואלט הערן די גלאק פון די קירכע האט ער זיך אריינגעלייגט די פינגער אין די אויערן א גאנצן טאג קיצור למעשה הערן אבער בחורים מוזיק און דו קענסט עס נישט אפשטעלן און ס'ווינדערט מיך אזא קלוגער מענטש ווי דער באיאנער רבי וואס האט זיך קיינמאל נישט געמישט אין גארנישט האט זיך אריינגעלאזט מיט די חברה מיט די אינטערוועלטניקעס וואס ער האט שוין מורא פאר זיי, וואו באלד וועט ער נאך עסן פלייש פון די עדה אויכעט, מ'וועט דאך לייגן אויף זיין טיש וויין מיט א הכשר פון די עדה, די עדה גייט אונטער, יעדער לאכט שוין פון זיי, זיי זאגן אויף טובי' חטא זונטאג מאנטאג מ'האט אים געקויפט א נייעם פעלץ פאר צוואנציג טויזנט דאלער, ער ווייסט אפילו נישט אז ס'איז געמאכט פאר ווינטער, ער גייט ארויס דערמיט זומער, און חמרא בתקופת תמוז קריר ליה ס'איז אים קאלט, מ'האט זיי ווידער געכאפט אז זיי האבן געגראבן די טויטע, ס'איז דא פיקטשערס. אז זיי גראבן טויטע איבעראל אין גאנץ ארץ ישראל דאך אזאלכע בלאפערס, ברוך השם אז סקומט ארויס זייער בלאף. יעצט איז דא א מוראדיגע זאך, אזוי ווי די חברה האבן זיך אנגעטוען זייער אסאך צרות, די בדץ בשמד זענען אלץ געגאנגען און מען האט געזאלט שיקן געלט און זיי פראטעסטירן, סוף איז געווען אז די מדינה קאט אפ מיט דעם, און זיי האבן באמערקט אז ס'איז א מאלטי מאלטי מיליאן דאלער ארגענעזעישאן, זיי האבן דרײַ הונדערט משגיחים ווארלד ווייד, און זיי גייען עס אנהייבן צו טשארדזשען טעקסעס. זיי גייען אנהייבן צו טשארדזשען פאר אלע קאבאליסטן, זיי זענען דאך די רייכסטע מענטשן, די אבוחצירא זענען ווערט יעדער הונדערטער מיליאנען דאלער, און דא דא דער דער אנדערע דער וואס איז געקומען דא אויף אמעריקע מיט מיליאנס אוו דאלערס, וואס מען האט אים געכאפט מיט גניבות און די פאליס אפיסער האט זיך געשאסן. ס'גוט, זיי גייען יעצט אנהייבן יעדן איינעם צו טעקסן. יא, קען זיין א באבא מקובל אבער טעקס מוז מען באצאלן. יעצט די תולדות אהרן האט גערופן יעצט א גרויסע אסיפה אז אזוי ווי מען מוז דאך אנהייבן צו באצאלן ביטוח לאומי מען דארף מוז אנהייבן צו באצאלן אז מען זאל קענען האבן מעדיקעל סערוויס. האט ער געמאכט א גרויסע אסיפה און מען קערט איבער די גאנצע וועלט קערט מען יעצט איבער וואס הייסט אז מ'האט מוזן אנהייבן צו באצאלן די ביטוח לאומי פארשטייסט? איז א ליצן מען לאכט שוין היינט וועט אים גארנישט העלפן ער וועט נישט באצאלן וועלן די קינדער נישט האבן קיין אינשורענס דעטס איט גענדיגט די אלע שטיסען אין אזא צייט וועט מען קומען אויף סאטמאר און זאגן מען גייט פראטעסטירן קעגן די מדינה די ציונים זיי ווילן אונז אונטערברענגען. און נישט דו נוצט ביטוח לאומי, די רבי האט דאך געפסקנט, ענקער רבי, אז עטס וועטס נישט קענען אויסהאלטן די נסיונות מעגט עטס נעמען, קעי איך האב געקענט אויסהאלטן אבער עטס מוזטס נישט, יעצט נאך א זאך, מיין זוהן האט מיר אסאך מאל געזאגט לאז דיך אריין אין א מישען פון אזויפיל טויטע קינדער וואס זיי שטארבן אין קריב דעט, איך האב געזאגט ליסן און צו דעם דארף מען שוין זיין מער פראפעשענעל ווי איך בין, איך האב יעצט געליינט אז עיטי ניין פערסענט אוו ראקלענד קאונטי בעיביס קילד ביי אימפראפער סליפינג פאזישאן אר פלעיסמענט ווער חרדי, ארטאדאקס אינוועסטיגעישן פיינדס ס'איז די אינוועסטיגעישן גייט אן סינס טו אוי אוי עיט איז עיטי ניין פערסענט זענען געווען פון די חרדישע איך האלט אז מען דארף אנהייבן אזוי מען לערנט הלכות נידה און מען לערנט הלכות מקווה כ'הער חציצות מיט אלעם דארף מען אנהייבן צו לערנען פרויען מאכן שיעורים יעדע נאכט וויאזוי צו קאכן פאר א מאן וויאזוי צו באקן וויאזוי צו לייגן בעיביס שלאפן. ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט דער מארק שנייער, ער איז די זון פון ארטור שנייער, ער איז געווען א מולטי מיליאנער א ראביי, ער האט געהאט א שול, די שול האט אים ארויסגעווארפן, ער איז געווען אין די העמפטאנס איז ער געווען, און די באורד האט אים ארויסגעווארפן, און ער זאגט ער פארט יעצט אויף ארץ ישראל, ער גייט ווערן א ריעל עסטעיט בראוקער. אקעי, אפשר איז דאס א ישועה. יעצט פריער ווען כ'האב געזאגט וועגן די אנדערע רבנים וואס זיי טוען אלע גניבות וואס איז געקומען אויף אמעריקע האב איך געמיינט צו זאגן ש י יוסף פינטו און ס'דא נעבעך איינער דער אפרים ברכה וואס ער איז געווען פון די הויפט פאליס אינוועסטיגעישן ער האט זיך געשאסן נעבעך ווייל ער האט גענומען געלט און ער האט פארלוירן זיין קאריער האט ער זיך געשאסן נאר די קשיא איז וואס די גאווערמענט פרעגט ווי איז זיין סעלפאון געווענדליך גייט ער דאך מיטן סעלפאון אז ער האט זיך געשאסן דארף מען דאך וויסן ווי זיין סעלפאון איז.

אז מען זאל טיטשען, האבן זיי געפרעגט פארוואס נישט, האבן זיי געזאגט ווייל אונז וויל מיר נישט, ווי דאנט וואנט טו, און יעצט גייסטו זען, דאס איז נישט אמעריקע, דאס איז לאנדאן, די גאווערמענט גייט אויפהערן צו געבן געלט, זאל מען אויך זאגן ביקאוז ווי דאנט וואנט טו. יעצט, דער טאדרעס גרינהאוז וואס כ'האב שוין גערעדט פון אים, ער האט באקומען זיינע צוויי חדשים מיט נאך דרײַצן יאר, נאך א זאך וואס כ'האב גערעדט שוין פון אים, כ'האב עס אבער פארגעסן צו זאגן דעמאלטס, אז די. ער איז למעשה אריינגעקומען און ער האט געזאגט יא כ'האב עס געטוהן כ'בין מודה האט אים די דזשאדזש געזאגט יור א דעי טו לעיט און א דיים שארט טשעינדזשד זעהט אויס אז ער האט געהאט דאך א געפילינג אז ער האט טאקע אומגליקליך געמאכט צוויי אידישע טעכטער ווער ווייסט וויפיל נאך און ס'איז שוין דא יעצט א א יונגל וואס גיבט אויך ארויס קעגן אים האט ער דאך געפילט אז ער קען נישט יענעם אזוי וויי טוהן האט ער געגעבן א זאג יא כ'האב יא געזינדיגט הגם ס'האט אים שוין נישט געהאלפן צו זיין קעיס. אבער איך וויל ענק ווייזן דאס איז דאך א איד וואס ער האט אמאל געלערנט תורה און ער איז פון א רבנישע משפחה האט ער זיך דאך נאך דאס ביסל איידלקייט אזוי לערן איך עס אפ אבער נישט דו וואלסט געדארפט שרייען אז ס'איז געזינדיגט דו ווייסט דאך אז מ'געט שוין נישט קיין דיסקאונטס יעצט עניוועי דאס איז געווען דער שיעור פאר די וואך און אם ירצה השם ס'עט נאך קומען דאנערשטאג א שיעור וועגן טאבענפעלד'ס קעיס און כ'האף פרייטאג אויכעט אם ירצה השם און מאנטאג אויך און כ'ווייס נישט ווילאנג ס'עט דויערן. עניוועי, האטס אלע א פרייליכן שבת, א דאבל העדער די וואך, די צוויי סדרות, ס'איז מטות און מסעי, א גוטן שבת.